א גוטן ערב שבת קודש פרשת לך לך, מוצאי שבת טוט מען רוקן דעם זייגער צוריק צווועגס אין אמעריקע. כ'האב געוואלט זאגן פאר די אלע סאקמערע קאקמערע אייזלעך בהמות, און נחום ראזענבערג האט גענומען געלט וועגן דעם יענקי דאסקאל קומט שוין נישט אין קאורט, יא איך וואלט גענומען געלט פון אים, וואס בהמה די ברוך מאטכע האט דאך געאפערט א צוויי הונדערט אלפים קעש איז ארום געגאנגען פון רב צו רב מען זאל מיר געבן איך זאל שטיל שווייגן, איך דארף פון ענקער געלט דארף איך האבן? לא חמור אחד מכם נשאתי, כ'האב קיין איין אייזל פון ענק נישט גענומען, עטס זענטס א באנטש אוו אייזלעך, עניוועי ער האלט עס אין איין שטופן און עס קאסט אים יעדעס מאל געלט, דערווייל פראבירט ער נעבעך, ער שיקט צום מיידל שליחים, צום טאטען שיך שיקט מען שליחים, נאר ווען מען ווערט גערעיפט און מ'איז אזוי אנגעווייטיגט זי איז דאך נאך א זעכצען יעריג מיידל, היינט איז זי שוין מסתמא זיבעצן, איך ווייס, איט הערטס סאו מאטש דעט יו נעווער געט אוט אוו איט. איז ער געווען אין קאורט יעצט אום טען טווענטי סעווען דאס איז.

די קלעימס אויף אים איז סעקס מיסקאנדאקט, זיך נישט אויפגעפירט שיין, ער האט זיך אויפגעפירט סעקסי מיט א פרעמד מיידל, ארל, ארל מיינט ער האט איר אריינגעשטופט זיין פיפיק, קען זיין די צוויי ביצים אויכעט, דאס ווייס איך נישט, דאס האט ער אריינגעשטופט אין איר פיסק אריין זי זאל אים אויסלעקן, און נאכדעם ענעל האט איר אויסגעדרייט אויף די מחילה, און האט אריינגעשטופט אין די מחילה אויכעט, שטעל דיר פאר וואסערע א חזיר ער איז, נעמט א יונג מיידל, סקרוס הער אפ סאו בעד, ווען איינער וואלט אים ווען אזוי געסקרוד וואלט גוט געווען. עניוועי, יעצט ער האט, ס'איז ביטער, ס'איז ביטער וואס ער האט, אנבעליוועבל, נאכדעם האט ער א רעיפ אינטערקאורס, דאס מיינט ער האט אריינגעשטופט זיין ווירשטל אין איר לאך אריין, און זי איז דאך געווען א בתולה וויאזוי האט ער געקענט דארט אריינשטופן, קען זיין ער האט עס אויפגעריסן אויכעט, ווער ווייסט וואס מען טוט היינט מיט אונזערע קינדער, נו וואונדערט זיך פארוואס די קאראנע געקומען, פארוואס די קאראנע געקומען, איך האב ענק געזאגט ביז ווי לאנג עטס וועטס נישט אויססטרעיטענען מיין. מיינע אייטעמס און איך זאל צוריק גיין אין א שול דאווענען, ביז דעמאלטס וועט עטס אויך נישט האבן קיין שול ווי צו דאווענען, יעצט ווייזט זיך אויס ס'איז טאקע נאר מיין קללה, ווייל ס'האט גארנישט צו טון מיט ארום טראגן די דיזיס, ס'איז געווען א ליגנט די גאנצע זאך, כ'האב עס ארויף געשטעלט אויף די וואכעדיגן שיעור, נאכדעם איז דא אזוי א בי מיסדעמינער, און נאכדעם איז דא אויכעט א אי פעלעני, האט ער זיך גוט אויפגעפירט, אוי יוי אוי, און נאכדעם איז דא נאך א בי מיסדעמינער, בקיצור ס'איז ביטער ווי א גאל וואס ער האט געטון מיט די מיידעלע, אזא פיין מיידעלע, קען ווען טוען א שידוך, חתונה האבן, ברענגען קינדערלעך אויף די וועלט, האט ער זי אזוי אפגעטרענט אז זי וויל שוין מסתם נישט, איך האב נישט גערעדט מיט איר אבער ס'איז שי איז פינישט, און נאכדעם איז דא נאך א ארל און ענל קריים און נאך א ארל, ווייס איך וואס ס'איז דאך אזוי ביליג דו חזיר דו שוויין דו וואס דו ביסט, אוי האט ער זי אביוזט נעבעך פרעג איך דיך, אויף דעם האט א טאטע געדארפט האדעווען און האבן א. קינד און זי ברענגען אויף די וועלט און זיי אויפציען און זי מחנך זיין אז דער חזיר האט נישט געהאט וואס צו טון מיט זיין ווירשטל האט אריינגעשטופט אין יענעם פאר גארנישט אוי יענקי ווילסט פארן אפשר אביסל אויף באדריטשוב יא דארט איז דא דער פאוויש מענדלאטשקע וואטשקיטש פאוויש מענדלאוויטש קאפטשיק ער איז דאך דארטן אין בארדיטשוב ניין ער איז שוין נישט דארט מען האט אים ארויסגעווארפן שייגעץ טאמער דו מיט אים קומען שבועות איז ער געקומען מיט זיינע קינדער ער גייט זיך אומקוקן וואס מ'וועט דארטן קענען טון, אה, חזירים פון די ערשטע קלאס, פוי, עניוועי, איך קום אין קאורט אריין, ווייל איך האב געוואלט ווייזן, אונז האמיר נישט קיין מורא, יעצט דערשרעקט מען זיך נישט פאר אפילו פאר מענדלאוויטש, און אפילו נישט פאר יענקי דאסקאל, האט ער גענומען זיינע קעדילעקס, זיינע שיינע נקבה, זיין ווייב מיט צוויי מיידלעך, און האט געזאגט כאפן פיקטשערס ווי איך עפן די טיר, ווי איך קום אריין אין קאורט, כאפ נישט אז דאס איז דא אין דיין פייל, פרעג דיין לויער זאל ארויסהאבן די פייל העסטו זעהן אז דארט איז עס אריינגעשריבן וואס דו האסט אלץ געטון, אבער דו זאלסט דיך אויסלערנען איין זאך, ס'איז דיר געגאנגען גוט אפאר יאר, יו אביוזד די סיסטעם, יו לאסט. און דאס זאל איך אויסלערנען די אלע סאטמארע חזירים מנוולים, נחום ראזנבערג איז קיינמאל נישט דא געווען צו מאכן פון ענק געלט, איך ברויך נישט ענקער געלט, ענקער געלט איז ביי מיר טמא און טרייפה, כ'האב נישט געברויכט ענקער געלט, כ'האב געוואלט עטס זאלטס אויפהערן דעם זנות, איך האב ענק געזאגט אווער מיי דעד באדי עט אנהאלטן דאס. זנות פאר קינדער. נו האלט עס אן. זאגט עטץ מיר, איז עס גוט געפארן? קיינער זאל זיך נישט אננעמען פארן אייבערשטנ'ס כבוד? ס'האט עס מיך נאכנישט געארט. כאטש איין משוגענער זאל זיך אננעמען? קיינער נישט, האב איך געזאגט, איך וועל זיין דער וואס כ'וועל מיך אננעמען. כ'האב געוואלט אנהייבן מיט א וויכטיגן מעסעדזש, ברוך השם ס'זעהט זיך שוין אויס אז דער פרעזידענט דאנאלד טראמפ וועט מערטשעם געווינען די וואלן, אזוי זעהט זיך עס אויס. און דאס לצנות אויף די דעמאקראטן איז אזוי גרויס, אזוי ווי אויף משה דוד בהמה און אויף סאקמער קאקמער אז אלעס געוואלט באהאלטן דעם אמת. וויל ענק יעצט ארויפלייגן אפאר וויכטיגע זאכן וואס איז זייער וויכטיג דער עולם זאל וויסן. קודם הערטס אויס דא, דאס אלעס גייט בלשון סגי נהור, פארשטייט זיך אליינס, נעמטס עס נישט ערנסט.

דעטס לאוו. איים די ספאוקספערסאן פאר די דעמאקרעטיק פארטי, וואוט פאר אס אין נאוועמבער. יא אט דער עולם יא האט עס דער עולם ארויס קלאר ברוך השם האמער עס ארויס קלאר דאס איז ווייסט סאקמער טשיינע און די דעמאקראטס די זעלבע בולשיט ארטיסטס פון דעי וואן משה דוד לויפט נאך ארום מיט דעם שייגעץ מיט דעי וואס האט אונז אפגעהארגעט אזויפיל אין די נורסינג האומס זיי האבן יעצט אבער א ערנסטן פראבלעם. די נורסינג האום פראבלעם איז אזוי, זיי, רעכניץ, גייט האבן דא גרויסע צרות, וואטש און צי, ווייל איך ווייס אלעס וואס גייט פאר אהעד אוו טיים ביקאוז איי געט די אינפארמעישן, רעכניץ גייט האבן די צרות, און ווער האט עס, משה פרידמאן, משה גאבא מיט די נורסינג האומס, ער האט נישט אריינגעלאזט מיין טאטן אין א נורסינג האום, זיינע מענטשן האבן נישט אריינגעלאזט, זיי האבן געזאגט דיין טאטע האט נישט קיין פלאץ דא ווייל דו האסט א האטליין, איך האב מער ווי א האטליין, וואטש און זע וואס דא גייט זיין, מען גייט יעצט אהער נעמען קאומאו, האומאו, און מען גייט אים. הלוואי מ'זאל אים איינזעצן ביקאוז הי דיד סאמטינג ראנג, האט ער אריינגעשיקט צו אלטע קראנקע מענטשן האט ער אריינגעשיקט די חברה, זיי האבן געוואלט אויס'הרג'ענען די יוגנט און די קראנקע, די אלטע און די קראנקע, די יוגנט זאלן פירן, נא נא נא נא לייזער קעסטן באק, דו האסט א וועי וועי לאנג דזשורני יעצט צו גיין, ביקאוז יעצט קומט ארויס אלעס שטארק'ס פרשה, אלע דיינע פרשות גייען יעצט ארויסקומען, עטס האטס געמאכט א עקסעלענט דזשאב סאקמער קאקמער, באט איך וויל דיר זאגן איין זאך, די אלע גוטע צייטן סטאפן אפ אמאל, און יעצט איז די טיים דעט איטס גאנא סטאפ. דא האט עטס דעם צוחישטן דזשאו ביידן, קוק הערטס אים אויס. דעטס א ליי דזשאו, דעטס א ליי, יא ענד איט וואס יור סאן.

יעצט וואס מיש איך אריין דא וואוטס מיט פאליטיקס? איך בין דאך נישט אויף דעם געשטעלט, איך בין געשטעלט אויף צו סעיפגארטן טשילדרען, נאר איך דארף סעיפגארטן יונגעלייט אויכעט, עטס האטס ענק איינגערעדט אז סאקמער האט געזאגט, אהרן האט געזאגט, א דרשה? זאליק האט געזאגט א דרשה? שטעל דיר פאר וואס א צוויי בהמות זיי זענען אז זיי האבן די גאנצע וועלט העלפט און העלפט, פארשטייסט? אזוי ווי קין מיט הבל, געגאנגען קין און געהארגעט הבל, דאך אזעלכע בהמות, האב און ארבעט מיט וואס דו האסט, ניין זיי האבן דעס נישט און יענער אויך נישט, האט מיר א רב אמאל מסביר געווען, מיין ברודער האט צוויי דריי אידן ביים טיש ווען ער הייבט אן, ווען ער ענדיגט האט ער קוים א מנין. און איך האב ברוך השם דרײַ הונדערט און פֿופֿציק אידן און אפילו מער אויך יעדן שבת, זאגט ער, נאר טאמער זע איך אז איין איד איז נישט געקומען האב איך מורא געגאנגען אפשר צום ברודער קען איך עס שוין נישט אויסהאלטן, פארשטייסט? שלמה המלך זאגט אין קהלת אין פרק ה פסוק י א, מתוקה שנת העובד, ס'איז זיס דער געשלאף פון א ארבייטער, אם מעט ואם הרבה יאכל, צו ער פארדינט אביסל צו ער פארדינט אסאך, קודם אויף צו עסן האט ער, ס'איז נישט אזוי ווי אין ביזנעס וואס מ'קען אמאל נישט מאכן גארנישט. והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון, דאס אז דער עושר איז זאט דאס לאזט אים נישט שלאפן, דאס הרג'עט אים אוועק. ווייל ער מאכט א חשבון דער באלעבאס מאכט אסאך געלט, דאס איז אזא מין מעסט אפ דאס גאנצע, די אלע חסידות'ער זענען די זעלבע מעסט אפ ווי זיי. יעצט קומט מען צו משה דוד נידריקמאן מען זאגט אים מען זאל זאגן מען זאל מאכן פאר די קינדער זאל מען מאכן אזעלכע און איליגעל זאל מען זיי מאכן געוויסע רחמנא ליצלן טעסטס מיט אלעם און יעדער לאזט זיך עטס האלטס אז די באהערדע מיינט ענקער גוטס און די אונזערע עסקנים מיינען ענקערע גוטס? נא, זיי מיינען גארנישט ענקער גוטס, איך וויל יעדער זאל אנהייבן צו וויסן וואס ס'גייט פאר, און אז דו ליינסט זאלסטו נישט ליינען קיין שום צייטונג, ווייל דעמאלטס טוסטו נישט האבן גארנישט ראנג, און אז דו ליינסט יא א צייטונג זאלסטו אויכעט ליינען א גויאישן צייטונג אויכעט, א ניו יארק טיימס, א פאוסט, א. זאלסט וויסן וואטס גאואינג אן. יעצט עטס געדענקטס כ'האב ענק געזאגט אז די גאנצע קאראונע וויירוס דאס אלעס דאס איז געמאכט אומצוברענגען טראמפ, און ס'איז אויך געמאכט. אז די די רייכע חברה די וואס האבן אינוועסטעד ביליאנס און טריליאנס אוו דאלערס זאלן מאכן ווי מען זאגט נידעלס געלט פאר די נידעלס געלט פאר וועקסינס מיט די אלע זאכן דערווייל האבן זיי געלאזט צו אסאך מענטשן זאלן שטארבן פארוואס ווייל דאס איז געווען זייער געים יעצט איך הער זאגן איך האב געליינט אין בלעטער אז דער באלעבאס פון דעם גרויסן קאמפיוטער קאמפאני די וואס איז אונטער די גאנצע זאך דער גרעסטער מיליאנער פון די וועלט איך הער זאגן אז ער האט געהאט געגעבן די גרויסע געלטער אז מ'זאל איבערבויען דא די גאנצע ען וויי יו האספיטעל, איך הער זאגן אז ער איז אינוואלווד אין די גאנצע זאך, סאו בעיסיקלי וואט דער דואינג איז דער יוזינג אס פאר גיני פיגס און קיינער האט נישט ארויס דעם אמת אז זיי לויפן צו אונזערע פירער צו משה דוד נידערמאן און צו די יו דזשעי או און צו די אלע משוגעים, כ'וויל בעטן דעם עולם זאלטס וויסן די סכנה איז מוראדיג גרויס עד כדי כך, ווער האט דען געגלייבט אז אין אמעריקע עט מען קענען פאר געלט קויפן א דאקטער, ווער האט ענק געגלייבט? קיינער נישט. איינער האט מיר געזאגט זיין מאמע איז געשטארבן און געוואלט זאגן מיט איר וידוי האט ער מיטגענומען אפאר טויזענט דאלער אין הונדערטערס און האט יעדן געטיילט דארטן אין האספיטעל יעדער האט עס געקענט זעהן האט געטיילט געלט ער זאל קענען אריינגיין אין האספיטעל און זאגן וידוי מיט זיין מאמע דאס איז געווארן פון אמעריקע עס איז נישט אמעריקע דאס איז בעסיקלי נאר ניו יארק מיט מסתם נאר די בלו סטעיטס איך וויל ענק זאגן רבותי כאפטס פעק און לויפטס איך געדענק איך האב געקענט א איד וואס ער איז געווען רב אין טבריה דער רב איז געווען דארטן אסאך צייט רוף נאר ס'האט זיך אנגעהויבן אז מען האט געמאכט דארטן דעם ביטש און ס'איז געווארן זייער שמוציג, נישט יעצט, עס גייט אוועק נאך פופציג זעכציג יאר צוריק, האט ער אויפגעשטעלט זיך אין בית מדרש און געזאגט רבותי טבריה איז געווען א הייליגע שטאט היינט איז עס א טמא'נע שטאט אנטלויפטס פון דא און ראטעוועטס ענק ווילאנג עטס קענטס. דער וואס האט זיך געראטעוועט. מיט די פאר קינדער זענען געפארן אויף ירושלים און זענען געווארן צוריק אידן, די איבריגע וואס זענען געבליבן דארט זענען געווארן פרייע גוים, וואס איז טבריה? נישט דא קיין מנין שומרי שבת היינט, יעצט איז דא עפעס קארלין האט דארט עפעס א שול, מען טרייט עס צוריק צו בויען, יא עפעס קלויזנבורג האט אויך שוין געבויעט דארט אויבן אויפן בארג, עס איז דא, רבותי ראטעוועטס ענק, ניו יארק איז מער נישט פאר ענק, ניו יארק איז אויסגעשפילט, חוץ פון דעם איז עס אויסגעשפילט מיט געלט ווייל די גאווערמענט פארלירט יעצט ביליאנס אוו דאלערס פון סעילס טעקס. אין וועם, אויף וועם וועט מען אויסנעמען דעם כעס? אויפן איד, דער איד איז שולדיג פאר אלעם, דער איד איז שולדיג, עניוועי, איך וויל דא ארויפלייגן אז די גאנצע פענדעמיק, איך האב עס קיינמאל נישט געזאגט, איך האב געהאט אזא פילינג באט איי נעווער וואנטעד טו סעי איט, ווייל איך בין נישט קיין דאקטער, אז איך געב א מעדיקל עדווייס און איך בין נישט קיין דאקטער בין איך דאך אזוי ווי דויד'ל סקווערער, דער שייגעץ טמא געט מעדיקל עדווייס, יא אפערירן, נישט אפערירן, ער איז אזא דאקטער אזוי ווי איך בין א גאסן קערער, עניוועי. האב איך קיינמאל דאס נישט געוואלט זאגן, אבער איך בין קיינמאל נישט געווען צופרידן אז מ'האט צוגעשפארט די שילן און מ'האט צוגעשפארט די די תלמוד תורה'ס, ס'האט מיר זייער געהארט. קודם כל איז פון די גרעסטע גאוני הדור היינט און די גרעסטע ערליכסטע אידן וואס זענען דא אינעם דור היינט איז דאך דער סטייפלער. דעמאלס ווען מ'האט אנגעהויבן צו רעדן אז מ'גייט צושפארן האט ער געזאגט בשום אופן נישט, האט ער אראפגעלייגט זיין פיס. נאר וואס? צו געקומען דער פריים מיניסטער אליינס בנימין נתניהו און ער האט אים געזאגט ניין מען קען נישט ווייל מען מוז, עס איז אויך געווען בנימין נתניהו איז א פארקויפטער מענטש פאר די חברה. ער האט געהייסן אז מען זאל געבן פאר די קינדער צו עסן טשיריאוס, אבער וואסערע טשיריאוס? וואס מען האט אריינגעלייגט אזאלעכע טשיפס וואס ס'בלייבט אין בויך און נאכדעם איז דער קינד עקספאוזד פאר די וועלט. געזאגט. ער איז א לינקער שבלינקע, ער חנפ'עט זיך נאר צו די פרומע ווייל דארטן פארשטייסטו האט ער א בעיס, די פרייע פון אנפאנג האב איך געהאלטן אז עס האט נישט צו טון מיט יא גיין אין א שול דאווענען און נישט גיין מיט א שול דאווענען, איך האב געזאגט אזוי ווען איך זעה מ'איז שוין נישט געגאנגען אין א שול דאווענען א האלב יאר און ס'שטארבט שוין נישט קיינער ביסטו גערעכט, אבער מ'האלט דאך אין איין שטארבן, ווייסט אין ארץ ישראל איז דא אפאר הונדערט טויטע יעדן טאג, יא ס'נישט קיין דזשאוק, איז במילא איז עס א ערנסטער ערנסטער פראבלעם. האט עס גארנישט צו טון מיטן שול מיט סאושעל דיסטענסטינג, חוץ פון דעם כ'האב געזעהן די אלע ביטשעס זענען פול, ס'איז דא פיקטשערס פון די ביטשעס אלל אווער, ס'איז פאק געפאקט קעפ אויף קעפ, און פארוואס דארט מעג מען פארוואס דא טאר מען נישט, נאר די פאר לינקע חברה אזוי דער דעבלאזיאו מיט קאומא מיט האומא מיט משה דוד נידריקמאן מיט סאקמער קאקמער, יא מיט לעיזער קעסטענבאק מיט דעם אנדערן דארט און משה טעראריסט פרידמאן, עניוועי א טעראריסט בלייבט א טעראריסט אפילו אין קבר אויכעט, ער וועט נאך אין קבר טעראריזירן מענטשן דער משוגענער. ער האט שוין נישט וועם צו טעראריזירן ווייל יעדער האט זיך שוין שלום געמאכט מיטן מצב. עניוועי, איך האב נישט געהאלטן אז דאס האט עפעס צו טון. כ'האב נישט געהאלטן. כ'האב געזאגט איך קען אבער נישט זאגן מיין סברא אז ס'איז נישט אמת ווייל איך בין נישט קיין מעדיקל דאקטער. ווען איך זאג אזא סברא זע איך אויס ווי דוד'ל טווערסקי וואס ער זאגט זיינע און מ'זאל פארברענען דעם ראטענבערג ווייל ער האט געמאכט א מנין. שייגעץ טמא. עניוועי, כ'וויל ענק דא ארויפלייגן א האלבע שעה א ווידיאו וואס עטס זאלטס וואטשן. עטס וועט זעהן אביסל.

גיוו איט טו אס איז איף דער סיק, נאו אלל אוו א סאדען וויוו אופענד אפ א ברענד ניו אנדערסטענדינג אוו וויל נאו פיפעל קען גיוו יו וויירוסעס ווען דער נאט סיק ענד אינפעקט יו וויל באט דעטס בין טרו פאר מילעניע וויא אלוועיס פעס ארגעניזעמס פראם איטש אדער ביקאס וויר ברידינג וויר ברידינג אין ענד וויר ברידינג אוט וויר אלוועיס איטינג ארגעניזעמס ביקאס דער לענדינג אן אר פוד

שוין, כ'האב געוואלט אז דער עולם זאל עס הערן פון א מעדיקל פראפעשען, ווייל נחום ראזענבערג איז דאך א משוגענער, עטס קענטס דאך מיך, איך האב ענק געזאגט די גאנצע צייט, ס'קען נישט זיין אז ס'איז בעסער אז מ'דאווענט נישט מיט מנין, ס'קען נישט זיין אז ס'איז בעסער די אלע זאכן, ווייל איך זעה נישט אז ווייל מ'דאווענט יעצט נישט אינאיינעם איז געוען ווייניגער טויטע. איך זע עס נישט. כ'האב ענק אייביג געזאגט דאס קומט ווייל יעדער שטופט אין די מחילה פאר קינדער, עטס האטס גענומען ענקער ערווה א חזר'ישן שמוציגן ערווה וואס נעכטן האסטו געוואוינט מיט דיין ווייב אינעם לאך און אויב ביסטו געגאנגען אין די מקוה האסטו אריינגעשטופט א יונגל אין די מחילה אדער אין מויל, עטס האטס געטון אזאלכע מנוולישע זאכן. אז די עפעדעמיק איז נאך געווען קליין געלט וואס דער אייבערשטער האט געהאט אנגעגרייט פאר ענק, כ'האב ענק געבעטן, קינדער מוז מען אפגעבן די ביגעסט רעספעקט, ווייל זיי זענען די פיוטשער פון כלל ישראל, ס'איז געווען נאכן לאגער, האט מען שוין נישט געטראפן קיין שילן, אלעס איז געווען צובראכן און די ספר תורה איז פארברענט מיט אלעם, איז געווען די דעברעצינער רב זיך צוזאמגעקומען אין דעברעצין, און ס'איז געווען דארט א קליין מיידעלע פון פינף זעקס יאר, האט ער געהייסן מ'זאל זי אריינברענגען צו די הקפות, און יעדער האט געטאנצט ארום איר, האט מען געפרעגט רבי, א מיידל? זאגט ער דאס איז. איז די פיוטשער פון כלל ישראל קוק זעמיר נאקעט און בארפעס מ'האבן שוין נישט קיין ספר תורות די וועלן ווייטער פירן די הייליגע תורה אונז האב מיר גענומען קינדער פאר גרענטעד מ'האט גענומען אפאר שקצים מ'האט זיי גענומען פאר פאר זאלן קאנטראלירן סאקמער קאקמער און יעדער איינער האט מיטגעארבעט מיט די אלע טמא'נע זאכן איך וויל ענק זאגן ס'איז געווען א צייט אז משיח האט געדארפט יעצט קומען תש"פ גרויסע רמזים יו נאו וויי ווי מעסד איט אפ ווייל דער אייבערשטער האט אונז געזוכט אין שיעלן אונז זעמיר נישט דארט געווען איי די רבנים האבן געזאגט די רבנים זענען דר'ערד ליגערס. זיי זענען די זעלבע אונטערטעניג אונטער די אלע שייגעץ שטיק. די רבנים האבן דען גערעדט מיטן דאקטער? די רבנים האבן גערעדט מיט משה דוד נידריקמאן און מיט נאך אפאר שקצים און זיי האבן געזאגט אז די מעסעדזש איז אזוי און אזוי. סאו בקיצור מען האט אפגעשפארט, מען האט איבעראל אפגעשפארט אלעס איז פיין און וואויל און וואס איז געשעהן? גארנישט, מען האלט צוריק ווי מען האלט מפטירין כדאתמול. ס'האט מיר איינער געזאגט אז אין אנטווערפ האט מען געפאלגט די רבנים קיינער נישט געקומען אין שול דאווענען און טאקע נישט געשטארבן נאר איינער. ביסט גערעכט. ווייסט וואס? ווייל די מקווה'ס איז געוען צוגעשפארט און מ'האט נישט געשטופט א יונגעל אין די מחילה און מ'האט זיך נישט אויסגעריבן אין טוילעט און א צווייטער האט זיך ארויפגעזעצט אויף דיין שכבת זרע ס'האט זיך געבאדן אין דיין מקווה. איך זאג יעדן איינעם, גייסט אריין אין א מקווה, יא, א שאוער, ווען די ווען יענער ענדיגט די שאוער איז נאך דא אויף די פלאר די אלע שמוציגע וואסער, דאס איז פול מיט אינפעקשאנס, דארפסטו קודם עס אפוואשן א פינעף מינוט. ניין דאס וועסטו נישט טון. פארוואס אין יענעם אונז ביי אונז מען אינאיינעם און מען באדט זיך אינאיינעם און מען עסט איינער דעם אנדערן זאמען, עניוועי איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, אונז זאל מיר זאגן פאר פאוטשי מיט משה דוד נידריגמאן מיט די אלע גרויסע חברה וואס האבן אונז געוואלט דא פארפירן און זיי האבן געוואלט איבערנעמען די וועלט, די הנהגה פון די וועלט האבן זיי געוואלט איבערנעמען, ניו ווארלד ארדער, אונז דארף מיר זאגן פאר די אלע גייטס אין דר'ערד אונז האמיר מיט דעם גארנישט, אונז דארף מיר פייטן פאר די רעכטן, שפיטעלער זאלן זיין אפן, מען זאל אריינלאזן אין יעדן שפיטאל און טאמער נישט מופט אוועק. דעטס איט, איף יו קענט פייט דעם דזשאסט דאונט דזשוין דעם, זיי זענען דא אונטערצוברענגן, כ'האב ענק געזאגט דאס גראד, כ'האב ענק געזאגט דאס נאך פון אנפאנג אז ס'איז דא אזא שמועה אז זיי ווילן מאכן די נייע וועלט'ס ארדענונג און זיי זענען דא אונטערצוברענגן א יעדע שטיקל אידישקייט, און נישט נאר אידישקייט, יעדע שטיקל קעטאלעסיזם אויכעט, א שום רעלידזשען ווילן זיי מער נישט הערן, רבותי עפענטס צוריק די תלמוד תורה'ס האטס די גאווערמענט אין דר'ערד זיי קענען ענק געבן א סאמענס נאכצוגיין פייטן אין קאורט אז דו האסט נישט. נו וואס האט דער מונקאטשער געטון? טאגעגעארבעט מיליאנען דאלער פראגרעמס און ער האט געפליעט גילטי און ער האט געזאגט ער גייט באצאלן פעימענטס ער באצאלט צוויי וואכן צו צוויי חדשים פעימענטס עפעס איך ווייס פֿינף און זיבעציק טויזענט דאלער צו וויפיל צוויי מאל און נאכדעם האט ער געזאגט איך בין אין בענקראפסי און מען האט עס אנגענומען פֿופֿצן קאלס מיט איך האב עס קיינמאל נישט געקענט זאגן אליינס אבער איך זעה דאך אז ס'איז דא. און איך וויל זאגן נאך א זאך, איך וויל זאגן פאר מיין זון א גרויסן שכח, מאיר ראזענבערג, ער האט מיר געזאגט טאטי דו דארפסט ארום פארן, דו קענסט זיך נישט אפשטעלן מיט די מקווה'ס, איך וועל דיר געבן, איך וועל דיר געבן מעדעצינען, איך וועל דיר געבן א פרעסקריפשאן, דאס זאלסטו נעמען וועסטו זיין געזונט, און ברוך השם איך האב עס נישט באקומען, איך האב עס נישט געהאט, אין מיין הויז איז געווען איינער וואס האט עס געהאט איך האב עס נישט באקומען, און איינער מיט וועם איך. ארבעט אינאיינעם, ער ארבעט אין עניני עסקנות, האט עס אויך געהאט און יענער איז געבליבן קראנק, ער האט זיך ארויסגעדרייט אבער ער איז נישט וואס ער איז געווען, וואס האט ער מיר געגעבן? די זעלבע וואס די פרעזידענט האט גענומען, ער האט גענומען די די זינק מיט די היידראקסיקלארקווין און נאך עפעס אן ענטעבייאטיק. נאך מער, איך האב גענומען, נארמאל דארף מען נעמען פון די ענטעבייאטיקס דארף מען נעמען איין צוויי איינס און איינס און איינס. און איינס, און איך האב גענומען איין סעט און נאך א סעט, און ברוך השם לא יאונה לצדיק כל און, פארוואס? ווייל די אלע זאכן געווען רישות, ס'איז נישט געוען, ס'האט נישט אויסגעהאלטן, און איך זאל אויפגעבן מקווה'ס, אידישע טעכטער ווארטן אויף א מקווה זאל איך זיי זאגן אנטשולדיגט, איך בין קראנק? אזאנס טאר נישט זיין, און די זעלבע האבן געדארפט די מלמדים טוען, נאר וואס? מען האט געמאכט א גאנצע בהלה, הא-הא-הא-הא-הא-הא, און די רב רעדט דאך נישט צום דאקטער, און שוין, און דעמאלטס האב איך געזאגט אויף מיין האטליין, רבותי איך האב א רפואה פאר די קראנקע. קייט, כ'האב א מענטש וואס זאגט דו ביסט משוגע, דו רעדסט זיך שוין ווי א צעדרייטער, זאג איך אים כ'האב א רפואה. א טאג נאכדעם האט דער פרעזידענט געזאגט אז ער נעמט אויך די היידראקסיקלארעקווין, ער דארף. א טאג נאכדעם האב איך דאך געזען אז ס'איז יש דברים בגו, איז געגאנגען איינער רופט מיך אן אז זיין חבר איז א הצלה מעדיק און ער איז טויט קראנק אין שפיטאל און מ'טוט אים גארנישט, ער זאגט מיר דו האסט געזאגט אז דו האסט. עפעס א מעדעצין? זאג איך, איך קען דיר נישט געבן גארנישט, גיי צו א לייסענסד דאקטער, איך וועל דיר זאגן וואס עס איז. איז ער געגאנגען האט ער ארויסגענומען די זאכן, די היידראקסיקלארקווין און די זינק, און יענער האט זיך אויפגעהויבן אין א טאג פון שפיטאל האט ער ארויסגעוואקט, און ער לעבט נאך היינט, ער איז דא דיר עס צו פארציילן, נאר זענען אלע רשעים, די הצלה זענען די זעלבע רשעים, זיי האבן געארבעט אונטער די אונטער דעם פרעשור, און זיי האבן אריינגעפירט מענטשן, זיי האבן זיי געלאזט דארט שטארבן, וואס האסטו זיי געלאזט דארט שטארבן? עניוועי. עס איז געווען נעבעך א גזירה אויף כלל ישראל ווייל מען האט געשטופט קינדער אין די מחילה און מען האט געשטופט מיידלעך, מען האט געטון וואס מען האט געוואלט און נחמיה וועבערמאן האט נאך געשטאנען און ער האט גענומען דאס מיידל ער האט זי צומאלן אויפן סטענד און די דזשאדזש איז געווען גערעגט, די דזשאדזש האט אים געזאגט יו נאו עט די ענד איף יו'ל קאם אוט לוזינג יו'ל פעי די פרייז, מיט דעם האט ער אים געגעבן הונדערט און דרײַ יאר, ער האט אים געגעבן מער וויפיל נישט דא מענטש וואס לעבט היינט אזוי לאנג. עניוועי, סאו וויל איך ענק זאגן, רבותי לאמיר זיך אונז צאמנעמען, אונז זעמער אידן, אונז זעמער זרע אברהם יצחק יעקב, אונז דארפמיר האבן אין דר'ערד די אלע רבנים וואס זיי גייען מיט די גאווערמענט, און אונז דארפמיר זאגן דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה און פון די תורה וועט קיין שלעכטס נישט ארויסקומען, איי פארוואס פילט עטס עס נישט, ווייל עטס האטס גענומען די תורה און גענוצט אז עטס זאלטס קענען שטופן קינדער אין די מחילה, דעט וואס יור אינסענטיוו די האול טיים. די מקווה'ס פון מענער איז געמאכט מען זאל שטופן קינדער אין די מחילות, ס'האט נישט קיין שום מין ריזען פארוואס א מאן זאל גיין אין מקווה. איך וויל דיך פרעגן, וואלסטו געגאנגען היינט בלאזן שופר צו דו וואלסט געשאקלט מיט א לולב? ניין, פארוואס? ס'הייסט דאך די גרעסטע מצוה אין די תורה, איינמאל א יאר, בא בא בא בא. הע הע, די טיימינג איז ראנג, די אלע מקווה'ס, די פלעיס איז ראנג, די אלע מקווה'ס איז געמאכט. פאר זנות, איך וויל אנזאגן נאכאמאל יעדע אידישע טאכטער, ווען דיין מאן גייט אין מקווה איז ער אויך נישט אימיונד אז איינער זאל אים נישט אנכאפן און אריינשטופן אין די מחילה, ווען ס'ווערט אים א קישוי ווען דאס וואסער שפילט צו איז ווייל ס'איז פיין ווארעם, הייבט ער זיך אן צו שפילן. דעטס אלל דעטס גאנא העפן. דאונט טראסט איווען יור האסבענד. ביסט נישט די שענסטע און דו קענסט נישט קאמפיעטן מיט א זכר, טאמער האט ער ליב א זכר ביסטו עניוועי נישט קיין קאמפעטישן פאר אים, סאו איטס נאט גאנא העלפ, קענסט זיך לייגן אין בעט מיט אים יעדע נאכט, ווען ס'וועט קומען דער זכר, איטס א דיפרענט באל געים. פיקטשער אין יור מיינד, האסט ליב קריעם ענד טשיז? יא. האסט ליב פלייש? יא. סטעיק האסט אויך ליב? ס'איז צוויי אנדערע תאוות, רייט? ווען דו ביסט אנגעפילט מיט קריעם ענד טשיז קענסטו נאך פארדייען א גוטן סטעיק. עניוועי, איך וויל ענק זאגן, אונז האמיר א מורא'דיגע מלחמה, דאס דארף מען זיך אנהייבן צו קריגן מיט אונזערע גאווערמענטס, מיט אלע, ווארלד ווייד, ווייל זיי באקומען געלט, קוק האסט געהערט די פאלשי איינמאל זאגט ער אזוי איינמאל זאגט ער אזוי און ווען ער זאל זיין א מלמד אין א חדר וואלט מען דאך אים ארויסגעווארפן ער ווייסט דאך נישט וואס ער וויל. נאר וואס? זיי האבן גרויס געלט און זיי האבן גרויסע מענטשן וואס זיי בעקן זיי און ביל געיטס ימח שמו איך הער זאגן אז ער איז גאר דער גרעסטער שותף דא וואס מען האט איבערגעפיקסט יעצט ניו יארק דעם אין מאנהעטן דעם גרויסן שפיטאל אויף טוירטי טוירד סטריט האט עס איבערגעפיקסט איך הער זאגן אז ער איז דער גרעסטער שותף דארט און זיי האבן געוואלט יעצט מאכן א וואקסין מיט אלע יעדן וועט מען מוזן וואקסינירן, רבותי אמאל האט מען זיך געשלאגן צו מען זאל יא וואקסינען די קינדער צו נישט, און די סוף איז געווען אז יעדער האט געהאלטן אז מען דארף ווייל די דאקטוירים זאגן אזוי, ליטעל דיד ווי נאו די דאקטוירים זענען די גרעסטע רשעים, די גרעסטע גענגסטערס, און ווען מען וועט אנהייבן יעצט צו וואקסינען די קינדער מ'עט זאגן טאמער נישט נעמט מען דיך נישט אריין אין סקול, מיט די אלע זאכן וועט מען אנהייבן, מען טאר זיך נישט לאזן, ווייל עט די ענד וועט מען נאך טון אסאך ארגערע זאכן אויכעט. מ'עט נאך ארויס נעמען זאמען פון אונזערע קינדער, מ'עט נאך גיין מאכן טעסטס אויף דעם, ווייל זיי האבן דאך נישט אומזינסט זאמען. זיי האבן דאך אזאלעכע שייגעץ שטיקען, א פרוי זאגט זי איז געגאנגען נעבעך מ'האט איר געהייסן אז זי מוז זיך גיין, זי מוז גיין נעמען עפעס א זעהן צו זי האט נישט קאוויד, האט מען איר ארויס געגעבן בטעות, זיי האבן נישט געכאפט וואס זיי טוען, האבן זיי בטעות איר געגעבן א פרינט אוט אז זיי האבן אפילו איר די ען עי. ש. דאס איז אין מאנטריאל אין קענעדע, דאס איז א לאבאוויטשער, דער לאבאוויטשער רבי האט זיי אלץ געלערנט איין זאך, אונז האמיר נישט קיין מורא פאר רעלידזשען,

ביפאר א דזשואיש פערסאן פערסאן דרינקס אר איטס עניטינג הי מעיקס א בלעסינג סא דזשאסט גיוו מי פייוו סעקאנדס פליז ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. איט דאזענט מעטער וואט מיי נעים איז

העפען, ווי העוו טו פלאד די ווארלד וויט די טרוט. דו יו נאו וואט די טרוט איז? איט דאזענט מעטער וואט סקין קאלער יו העוו, איט דאזענט מעטער איף יור א מען אר א וואמען, איט דאזענט מעטער איף יו, איט דאזענט מעטער יור רעלידזשען, ווי העוו וואן גאד ענד ווי ווער קריעטעד אין די אימעדזש אוו די וואן גאד. איי אנלי העוו טורטי סעקאנדס לעפט פאר סאם ריזען באט דאונט עסק מי וויי היז וואטס יור נעים דזשארדזש איז אין טשארדזש הי סעיז איי העוו טורטי סעקאנדס דיס טווענטי סעקאנדס דיס איז עי וואר אוו גוד ווערסעס איוויל.

אר פיער שויד נאט בי אין מען, אר פיער שויד נאט בי אין גאווערמענט, אר פיער שויד נאט בי אין א וויירוס דעט וואס קריעטעד אין א פריקען לעב, אר פיער שויד בי אין אר פאדער אין העווען הו לאווס עווערי סינגעל וואן אוו היס טשילדרען, גאד בלעס עווערי וואן אוו יו, מען, וואמען, טשיילד, עווערי רעלידזשען, דאזענט מעטער, גאד בלעס יו, דו נאט העוו פיער, הי בעליווס אין אס ענד ווי וויל ווין. איי דאנט נאו איף עוועריבאדי נאוס דיס באט דער יוזט טו בי א טעמפל, נאו דערס א דאום אוו די ראק, דער יוזט טו בי א טעמפל אין דזשערוסעלעם, דעטס ווער עיבערהעם טאק היז

קענסט זאגן איך האב ברוך השם נישט קיין שיעור ווי צו דאווענען, איך בין ברוך השם פראוד אוו מיי ווארק, אבער סאו איז דער אייבישטער און אזוי האט אויך זיין משיח, וויאזוי זינגט מען משיח'ן ווייזן מיטן פינגער? שוין. איך וויל ענק ארויפשטעלן פון ראביי יהודה לעווין. ער זינגט א שיינעם סאנג ביי ביידן אין הויז הערט עס אויס. נישט אינעווייניג אינדרויסן הערט עס אויס. ראביי לעווין, איי ריעלי דאנט אנדערסטענד, און איי טינק דזשאו ביידן איז א ווערי נייס גיי, הי איז רעלידזשעס, הי איז סוויט,

גינזבערג הו סופארטס אלל אוו די דיוויענט אדזשענדע ענד די אבארשען איז גאוינג טו א היי פלעיס אין העווען ביקאוז שי דייעד אן ראש השנה. דזשאו וואט יו טאלד טראמפ אפלייס טו יו ווען איט קאמס טו די דזשואיש רעלידזשען פליז שאט אפ.
שוין, דאס איז דער ראביי לעווין. ער איז אביסל ברוגז אויף מיר ווייל אמאל האט מען אונטערגעשטעלט, אזוי זאגט ער, מ'האט אונטערגעשטעלט אז ער פירט עפעס א גאנצן שמוציגן אינטערנעט סייט, האב איך געזאגט זעסט מ'דארף זיך וואטשן מיט וועם מ'האנדלט, מ'קען קיינמאל נישט וויסן.

קרימינעלס, דריי סארטן קרימינאלן איז דא, ס'איז דא א קליינע קרימינאל, א מיטעלע קרימינאל, און א גרויסע קרימינאל. וואס איז חילוק צווישן א קליינע קרימינעל, א מיטעלע קרימינעל, און א גרויסע? א קליינע קרימינעל איז איינער וואס פייפט זיך אן אויף די געזעץ, יא. א מיטעלע קרימינעל איז איינער וואס פייפט זיך אן און ער מאכט זיכער מ'זאל אים אפילו נישט כאפן, דאס איז שוין א מיטעלע, ער געבט זיך א עצה א גאנצע צייט. א גרויסע קרימינאל איז דער וואס מאכט די געזעץ. יא. פארשטייסט דאס איז קאומא, אונזער קאומא, קאומא מיט דעבלאזיא. יעצט אין ביתר עלית האט זיך ארום געדרייט א חזיר וואס ער פלעגט זיך באהאלטן אין קינדערס בעדרומס אונטערן בעט, און נאכדעם האט ער געטון מיט זיי וואס מען האט נישט געטארט. געזאגט ער איז בערך א פֿינף און צוואַנציק יאר אלט און יעצט זוכט מען און ס'טוט זיך, עניוועי ווען איך האב ענק געבעטן מען דארף ערלעדיגן די זאכן האט עטס נישט געוואלט, היינט האב איך ענק אלע אין דר'ערד טוטס וואס עטס ווילטס, כ'מיין אז איינער קומט צו פאר העלפ טראג איך אים צו די פאליס באט איך זאג איים נאט היער טו, דו ווילסט נישט האבן העלפ דו דארפסט נישט האבן העלפ גיי אין דר'ערד אינאיינעם מיטן חזיר. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן רבי אהרן'ס ראש הקהל איז נעבעך געשטארבן. א וואוילער איד געווען, איך האב נישט געקענט, כ'האב קיינמאל מסתם נישט געזען און קיינמאל נישט געקענט, און נעבעך אזוי ווי יעדער פון די קאראנע איז ער געגאנגען א גאנג, נעבעך ער האט שוין געהאט געלט מיט אלעם, מען זאגט ער איז ווערט א האלבן ביליאן דאלער, יעצט שטייט אין פסוק ונלאו מצרים לשתות, די מצריים זענען געווארן מיד צו טרינקען, זיי האבן נישט געוואוסט ווי צו טרעפן צו טרינקען, דער עולם וויל וויסן פארוואס איז דאס אים געשען, איז דא וואס זיי זאגן אז ער האט געזאגט פאר ער איז געווארן ראש הקהל אז ער וויל מען זאל אראפנעמען די וואנט אין בית החיים, ווייל ביי ייטב לב איז אויך געווען א וואנט צווישן די נעאלאגן און צווישן די. ארטאדאקסן, ער וויל נישט אז מען זאל אפטיילן יענע, עניוועי, ס'איז דא אסאך אסאך מענטשן זאגן, יעדער קען זאגן א מיינונג, כפטיש יפוצץ סלע, איך האב זיי געזאגט אז למעשה זענען געקומען אמאל די קנאים צום סיאטינער רבי'ן אין תל אביב, ער האט באוויזן א מוראדיגע מופת, ווען דייטשלאנד האט געדארפט אריינקומען אויף ארץ ישראל, האט ער געבעטן מ'זאל אים טראגן צום אור החיים הקדוש'ס ציון, און מ'זאל אים געבן א תהלים, מ'האט אים געגעבן א תהלים, ער האט עס געעפנט האט אפילו נישט געזאגט א ווארט, האט ער געזאגט מען האט גע'פועל'ט מען קען אהיים פארן, שפעטער האט מען אים געפרעגט וויאזוי האסטו געוויסט מען האט גע'פועל'ט, ווייל היטלער האט טאקע דעמאלטס געכאפט א מפלה, צוריק געצויגן און איז נישט געקומען אויף ארץ ישראל, האט ער געזאגט כ'האב געוויסט ווייל כ'האב געעפנט דעם תהלים און כ'האב געזען דעם שם הוויה כסדרן, וואס דאס הייסט ווייס איך נישט, אונז זעמער נישט קיין רעבעס, אונז וועט דאס קיינמאל נישט אויספיגערן, ער האט געזען דעם שם הוויה כסדרן, שוין. די קנאים האבן געזען ער איז א גרויסער מענטש און זענען געגאנגען און געוואלט אריינכאפן אין זייערע בולשיט, ווייסט ארויסקומען אויף דעם אן איסור און אויף יענעם און אויף קוק און אויף שמוק, בקיצור זיי זענען געקומען צו אים, זיי האבן אים פארגעשלאגן מען דארף ארויסגעבן א איסור אויף דעם און יענעם און יענעם און יענעם האט ער געזאגט אזוי הערטס מיך אויס איך זאל ארויסגעבן אן איסור אויף אזויפיל מענטשן אין כלל ישראל איך בין נישט גענוג שטארק צו דעם איך בין דאך א יחיד איך וועל עס נישט טון ווייל מיט דעם וואס דו זאגסט אז יענער איז ארויס פון כלל ישראל האסטו געטון א מורא'דיגן פארברעך האסט ארויסגענומען א איד פון כלל ישראל ווער ביסטו זאלסט ארויסנעמען דאס האט זיך יצחק לבנה שטערן מיט דעם דברי יואל נאך נישט אויסגעלערנט אז זיי האבן קיינמאל נישט געהאט קיין רעכט צו טוהן די זאכן, געט ארויס צעטלעך, מען שרייבט אונטער, מען מאכט, מען טוט, דו האסט געדארפט לערנען דיין עולם אז מען טאר דאס נישט טוהן, די דברי יואל האט זייער נישט ליב געהאט ווען ס'האט געהייסן מען גייט אים לייגן אין חרם ווייל ער האט גערעדט אויף מדינת ישראל איז געווען רבנים וואס האבן אים געוואלט לייגן אין חרם, איז ער געלאפן שנעל צום סיגוטער אז דער סיגוטער זאל לויפן צו ר' אהרן. קאטלער, און ער זאל אויכעט לויפן צום ליבאוויטשער רבי, ווייל פון די צוויי האט ער מורא געהאט, מורא געהאט ווייל זיי זענען געווען א גרויסער כח, און דער ליבאוויטשער רבי האט אים גענפערט, מיר לייגן ניט ארויס א יהודי אין חרם, אדרבה מיר נעמען זיי אריין. ס'איז געווען ביי מיר אויכעט, און איך האב געהאט מיינע צרות, כ'האב נישט געהאט וואו צו דאווענען, בין איך געפארן אויף קראון הייטס א וואך, געפארן נאך א וואך, נאכדעם זאגט מיר יענער, איך וויל אייך געבן אן עלי', זאג איך, איר קענט נישט ווייל איך בין אין חרם, זאגט ער, אין חרם? זענט איר משוגע? דער רבי האט געבויעט שילן, האט ארום געשיקט אידן זאלן בויען שילן פאר יהודים שוואכערע פון אייך, איר זענט ביי אונז אין חרם קיינמאל אין לעבן נישט, מיר געגעבן אן עליה, פארשטייסטו אנדערש דער ליבאוויטשער רבי האט נישט געוואלט, נאכדעם האט ער אבער מורא געהאט אז רבי אהרן קאטלער, רבי אהרן געהייסן דעמאלטס א גרויסער כח אין אמעריקע, איז רבי אהרן האט אים געזאגט זייט פארזיכערט איך גיי נישט ארויס קעגן סאטמאר רב, דערפאר ווען רבי אהרן איז אוועק האט סאטמאר רב געזאגט אין מאנהעטן א גרויסע, ביי זיין לוויה האט ער געזאגט א גרויסן הספד, ער האט נישט געזאגט אהרן האט געמאכט דעם עגל, דאס האט ער געזאגט אויפן בעלזער רב, ער האט געזאגט להגיד שבחו של אהרן שלא שינה, עניוועי דאס איז נישט וויכטיג ס'איז אלץ אלטע פאליטיק, יעצט דאס האט מען אין סאטמאר נישט אויסגעלערנט, עטס האטס נישט קיין רעכט ארויסצולייגן חרמות אויף קיינעם, ווער זענט עטס? שטעל דיר פאר אהרן און זלמן לייב זיי האבן א היסטערי נואפים גמורים אהרן האט געהייסן דער לייען פון סיגוטער מקווה ער איז ארום געשווימען דארט און געכאפט פיש, מען האט אנגעזאגט יעדן מען זאל נישט גיין דארטן, און זאליק האט געהאט זיין בויפרענד אין די ישיבה אין כולל, פארשטייסט? זיי געבן ארויס חרמות, פאר וואס? ווייל יצחק לבנה שטערן האט אזוי געוואלט, יצחק לבנה שטערן איז אליינס א נואף, מען האט אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד, סא די אלע זאכן איז נישט וויכטיג, איך וויל נאר אויף אזויפיל זאגן אז עטס דארפטס ענק אנהייבן אויסצולערנען ווער עטס זענטס און וואס עטס זענטס, און מען טאר נישט שרייבן אויף קיינעם גארנישט. זאג מיר, אויף די מולדת חוץ וואס יענקל בער האט איר אנגעמאכט, זי איז אויכעט אין חרם, גייסטו אויך לייגן אין חרם, אדער דיין זון וועסטו לייגן אין חרם? א באנטש אוו דרעקס! עניוועי. זיי דערציילן אז די רבי האט געוואלט ארויסגעבן אין זיין ויואל משה האט ער געוואלט ארויסגעבן נאך א צען פופצען בלאט מען זאל זיך נישט משדך זיין מיט די אגודה די אלע וואס גייען צו די בחירות מיט אלעם און ס'איז געווען די פיר רבנים די מייזעלס האבן עס ארויסגענומען זיי האבן געזאגט רבי דו קענסט עס נישט אריינשטעלן האט דער רבי דעמאלטס געשריגן אויף זיי הני עכברי רשיעי נינהו שפעטער ווען מען האט זיך משדך געווען סיגוט מיט סאטמאר האט מען זיך דאך משדך געווען סיגוט מיט וויזשניץ האט דער רבי גערופן אריין די רעבעצין זי איז דו האסט עס זי האט עס אנגעדרייט זעהט אויס פארשטייסט סיגוט מען האט אים אויך געדארפט טעימען יו נאו וואט איי מין הי אלסא העד טו בי טעימד ער איז געקומען מיט די אלטע פאנטאזיעס פון יוראפ וואס מען האט אים אויסגעלערנט אז די ציונים האבן געהארגעט משיח'ן שטעל דיר פאר ווען אונז האבן א משיח וואס די ציונים קענען אים הארגענען וואסערע א שוואכע פאלק אונז וואלט מיר געווען. עניוועי, אבער לאמיר יעצט גיין ווייטער. סאו בקיצור איז דא דא דער איד האט געטענה'ט אז מען מוז אראפנעמען די וואנט פון בית החיים, פארוואס? מסתם ווייל דעמאלטס ווייסט מען אז די אנדערע זענען נישט ערליך צו וואס. יא, זאל זיין אזוי, איך ווייס נישט, זאג מיר סיגוט צו אזוי געבן א גייט אווער לעט, נישט וויכטיג. איך האב אויכעט מיין אויפפאסונג, יעדער האט זיין אויפפאסונג, יעצט ווייסט וואס דא איז געווען? איכ'ל ענק זאגן. דער רשע מרושע דער רב וואס איז געווען אין נייטרא האט געהייסן פאטשקאוויטש, ער האט געוואוינט אינעם זעלבן הויז פייוו פיפטי עיט בעדפארד. עטוואס אז די מיינס א משפחה וואוינט. איינמאל גיי איך אריין צו מיינס א משפחה און איך זעה ווי דער שייגעץ קומט ארויס, זאג איך אים אנטשולדיגט מיר איר ווייסט ווער איך בין? זאגט ער ניין, זאג איך, איך הייס נחום ראזענבערג און דו האסט אונטערגעשריבן א חרם אויף מיר, וואסערע רעכט האסטו דאס געהאט צו טון? בקיצור ער הייבט אן קעקעקעקעק ער ווייסט די רבני היימאן אי ג איך האב עס יא געשריבן נישט געשריבן איך געדענק נישט עס איז געווען נ נ נ וויאזוי זאגט דארט אין גמרא אז ווען רב האט געזאגט די הלכה איז ער געווען נים ולא נים תיר ולא תיר. בקיצור, הייבט אן ווייטער, זאג איך נעם איך אויס, דו ביסט א שייגעץ טמא, דו האסט דיך נישט געטארט אין דעם מישן, דו האסט נישט געטון פאר סאסייעטי גארנישט נאר געפרעסן פון נייטרא געלט, און לאמיך דיר זאגן דו וועסט נישט האבן קיין המשכה אויך נישט, איך ווייס ער האט אמאל אומגליקליך געמאכט א אינגערמאן אויך וואס איז אראפגעפאלן פיקסענדיג א טוילעט, איז אראפגעפאלן, ער האט זיך צובראכן, מען האט צוגעזאגט מען וועט אים צאלן וועידזשעס, מען האט אים געגעבן צוויי דריי וואכן וועידזשעס און נאכדעם האט מען אים עס אויפגעהערט צו געבן, נאכדעם האט ער שוין נישט געקענט גיין צו די אינשורענס, וואס א רשעה, פארסט. א פאץ! יונה פארצט! דאס איז געווען דרעקעס! עניוועי, האב איך אים געזאגט, דאס איז שוין קיין המשכה, זאגט ער, וואס הייסט איך האב דאך שוין קינדער און אייניקלעך, זאג איך אים, יא, אבער קיין רבנים וועלן זיי נישט בלייבן, זיי וועלן זיין טוכעס לעקערס פאר סאקמער און פאר דעם יצחק לבנה שטערן. יעצט איז געשען אז ער האט אפגעפייגערט. געפייגערט. אזוי ווי ער האט אפגעפייגערט האט מען נישט געוואלט זיין זון. ס'האט נישט מיט מיר גארנישט, איך האב אפילו נישט געוואוסט. מען האט נישט געוואלט זיין זון. מען האט אים נישט גענומען און מען האט אים געזאגט ויאמר לים עד פה תבוא. דעטס איט. ס'האט זיך אויסגעלאזט דאס רבנות. מען האט גענומען אן אנדערן. מען האט גענומען יענקל מיללער ע ס אנשטאט די רב. איך האב געבויעט פאר זיין טאטן א מקווה, איבערגעבויעט, אנשטאט די רב. אים האט מען גענומען. זאגן מיר מענטשן פון נייטרא, איך זאג אייך נישט קיין ליגנט. די שיל האט אויפגעלעבט אין ווייניגער ווי צוויי וואכן, ס'איז א נייע שיל געווארן, ווייל יעדער רב מיינט אז ער מוז אריינקומען מיט א אנגעזויערטן פנים, אזוי ווי ס'איז שוין זעקס חדשים פאלט ער שוין, מעגסט האבן א סמייל אויכעט, בין אמאל דורכגעפארן א טאול בוט, און איך קוק דאך נישט אויף די פרויען געווענטליך, אוודאי נישט, אז מ'דארף נישט טאר מען נישט קוקן, און איך האב געגעבן, מ'האט געגעבן טשענדזש מיט אלעם, זאגט מיר די פרוי אזוי, דיד יו עווער ריעלייז ראביי דעט יור פעיס לוקס נייסער וויט די סמייל? איך האב אויף דעם אויך נישט געוואלט ענטפערן ביקאויז יו קען געט יו נאו אינוואלווד אין זאכן וואס מען דארף נישט. דו שטייסט וואס דא טוט זיך? דער פאטשקאוויטש האט געמיינט זיין זון וועט עס האבן בירושה. ווען מען האט באגראבן א רבי'ן איז די זון געווארן רבי ווען מען האט באגראבן א דאקטער איז ער נישט געווארן. דער איז געווען א רב. מען דארף אים פארהערן צו ער קען צו ער קען נישט. עניוועי, מען האט אים נישט גענומען און אזוי זאל אים אויסגיין ער זאל זיך אויסלערנען נישט אונטערצושרייבן אויף קיינעם. ווייל איך האב אים געזאגט דו האסט נישט אונטערגעשריבן אויף מיר האסט אונטערגעשריבן ווי דו זעסט א יונגעלע און א מיידעלע אין די גאס. און זיי דארפן האבן אז מ'זאל זיי וואטשן, אויף קעגן דעי האסטו אונטערגעשריבן. סאו ברוך השם ער האט אויך שוין אפגע'פגר'ט, און צוביסלעך פגר'ן אלע אפ, און מ'האט אים נישט גענומען. יעצט איז דא א קאנטראווערשל אישו צו די מאסקעס העלפן יא צו נישט, ס'איז דא א דאקטער סקאט עטלעס און ער ברענגט א גאנצע אריכות צו יא צו ניין, נאכדעם ברענגען זיי דזשאסט נאו אין טוויטער רעמאווד פראם טוויט. פראם די ווייט האוז קאראנע וויירוס אדווייזער דאקטאר סקאט עטלעס סעינג מעסקס דאונט ווארק, איז מען געגאנגען און מען האט עס אראפגענומען אזוי ווי סאטמאר האט געפירט. איך לייג דא ארויף פון רודי דזשוליאני א זעכצן מינוטעדיגן שמועס וואס ער איז מסביר וויפיל קריים די ביידען פעמיליס האבן אויף זיך, און ס'איז כדאי עס אויסצוהערן ווייל ער זאגט אז סאושעל מידיע גייט עס אראפנעמען, ס'איז ממש ארויפגעגאנגען יעצט און דעיר גאנא טעיק איט אףף.
העלאו, דיס איז רודי דזשוליאני וויט עי ספעשעל עדישען אוו רודי'ס קאמען סענס.

פראם די דעמאקרעטס ענד טרעדזשיקלי פראם מאסט אוו יור נעטווארקס דעט העוו פאר אווער טו יערס בען קאווערינג אפ קריימס עט די הייעסט לעוועלס אוו סעווערעל גאווערמענטס די וואן איים גאנא טאלק אבאוט רייט נאו איז עט די הייעסט לעוועלס אוו די יונייטעד סטעיטס ענד יוקרעיניען גאווערמענטס באט אין פיוטשער דעיס יו וויל סי טעקסטס אימעילס ענד פאטאס דעט דעמאנסטרעיט קריימס קאמיטעד ביי די ביידען קריים פעמילי.

דזשאו ביידען נעגאושיעיטעד פאר די יונייטעד סטעיטס, איטש טיים הי נעגאושיעיטעד הי פעילד, איטש טיים הי נעגאושיעיטעד די ביידען קריים פעמילי גאט מיליאנס אוו דאלערס פראם דעט קאנטרי, אין איראק וויטש וואס די פירסט וואן.

אייוו בין אין דיס ביזנעס א לאנג טיים, ענד דיס איז די ביגעסט קאווער אפ אייוו עווער סין, ענד איטס די ביגעסט גאווערמענט סקענדעל אייוו עווער הערד אוו. טענק יו, וויל סי יו ווערי סון.
שוין, דאס איז געווען די כל נדרי דרשה פון רודי דזשוליאני, אז אונז זעמער טיף טיף אין דער ערד, עטס געדענקטס ר' פייווישן? ר' פייוויש שווארץ פון ראטלעדזש האט געזאגט אזוי, ביי ווען דער רבי איז געשטארבן, תשל"ט האט ער געזאגט אזוי ביי ראש השנה ביי יום כיפור איך ווייס ביי די כל נדרי דרשה האט ער געזאגט רבונו של עולם אנעם רבי'ן זעמער אין תחת וואס האסטו געטוהן פאר אונז עניוועי יא יא מיט אזאלעכע קרוקס ווי אונז האנדל מיר דא זעמער ממש אין דר'ערד נאר איך וויל דא נאר ארויפלייגן נאך איין קליפ עטץ הערן צו מ'דארף יא גיין מיט א מעסק צו נישט הערטס דאס אויס.

צוויי דריי טאג ווייל דעמאלס ווערט דאך שוין נאט אין די ערלי סטעידזש, און נאכדעם איז מען געגאנגען פייפן, האט מען אנגעפילט דעם בית החיים און דעם בית הקברות, און דא שרייען די דאקטוירים אז מען האט געמאכט א מיסטעיק, עס קען זיין זיי האבן זיך אויך געלערנט דורך די מיסטעיקס וואס אונז האמיר געהאט, אבער איין זאך וויל איך ענק זאגן, היינט אז איינער שטארבט נאך פון דעם, איז ער עתיד ליתן את הדין, ס'איז א משוגעת, מען האט אונז אויסגעגעבן מען זאל נישט גיין אין שפיטאל, נישט גיין אין שפיטאל, א איד א מולטי מיליאנער געווען א האלבן ביליאן, ביליאן דאלער ווארט. פארקערט, אים האט מען נישט געקענט אריינפירן ערגעץ אז מ'זאל אים נעמען קעיר פרייוועט, יו שאד בי אלל עשעימד אוו יור סעלווס. לעילי נשמת רבינו יואל בן חנניה יום טוב, דאס האט ער ערצויגן, ער האט ערצויגן די גרעסטע מערדערס און רשעים, ווייל זיי זענען גוט מיט די חברה מיט די נייע וועלטס איינארדענונג, מ'זאל הרג'ענען וויפיל מער מענטשן און קראנקע און אלטע, ממילא זיי האבן אויך געמיינט, איך האב יעצט געליינט אן ארטיקל, טשיינע האט געמיינט אז אמעריקע גייט זיך דערשרעקן אז ס'איז דא אפאר טויטע, אמעריקע האט פארלוירן אין וויעטנאם צו וואו האבן זיי פארלוירן אַכציק טויזנט סאלדאטן, אמעריקע האט נישט קיין מורא פאר מענטשן, מענטשן פעלט אונז נישט, האבן זיי געמיינט אז מ'האט באקומען אין מיליטער האט מען באקומען די קראנקהייט, וועט יעדער סאלדאט ווערן משוגע, איינער איז געווען וואס ער האט געפירט א גרויסע שיף. און ער האט געזאגט אז ער האט אזוינפיל מענטשן אינפעסטעט אויף זיין שיף, ווייסט וואס מ'האט געטוהן מיט אים? האט אים ארויסגעווארפן, ווער ביסטו זאלסט ארויסגעבן פון אונזער מיליטער סודות, ער קען א הויכער דאס, ער געפירט די שיף, דעי קיקט אים אוט, א סאלדאט גייט אין א מלחמה מיט קאוויד אן קאוויד איז נישט קיין גרויסער חילוק, סאו עניוועי מען האלט שוין ברוך השם דארטן אז מען קען גיין ווייטער זינדיגן, דאס האט מען דאך געוואלט. זיי האבן נאר געוואלט ס'זאל קומען א ישועה מ'זאל קענען גיין ווייטער זינדיגן, מ'זאל עפענען די קענעדיען בארדער, מ'זאל קענען פארן אויף קענעדע, דארט איז סעקס ליגעל, און מ'זאל מאכן דא אפאר סטעיטס ליגעל, מ'וועט נעמען אריין ביידן, מיט שמיידן, רבותי, עטס זענטס נישט ווערד א פיס אוו גארבידזש זענט עטס נישט ווערד, דער אייבערשטער רעדט ענק און ווארנט ענק און בעט ענק, און עטס לאכטס אים אין פנים, משה דוד נידריגמאן, דו וואס ס'טוסט זעהן דיין סוף איז אויך שוין געקומען, דיינס מיט משה טעראריסט פרידמאן מיט די אלע שקצים. כ'האב נאר געוואלט זאגן א קלייניקייט, עטס ווייסט אין אלע פלעצער אין יעדע שטאט, למשל אין אמסטערדאם, פרעגטס נאך דעם מענדעלע ראבער חזר ער וועט אייך זאגן ס'איז דא א רעד זאון, ס'איז דא א בלו זאון, ס'איז דא אלע דיסטריקטס, מאנהעטן פלעגט אויך זיין א רעד זאון, וואס הייסט א רעד זאון? דארטן ווי ס'איז דא זונות, דאס הייסט א רעד זאון, פארשטייסט? סאו וויל איך אייך עפעס זאגן, עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט אז עטס וועט נישט אויפהערן מיט ענקערס דיס וועט ענק דער אייבישטער שטראפן מידה כנגד מידה, עטס זעהט ס'איז געווארן א רעד זאון, וואס הייסט א רעד זאון? דער אייבישטער וויל ענק דערמאנען, רבותי עטס זינדיגטס מיט דיס און איך וועל עס ענק נישט מוחל זיין. ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן ר' שייעלע קערעסטירער, באקאנט דער נאמען איז א באקאנטער נאמען, שייע ב"ר משה. איך וויל זאגן וועגן דעם ר' שייעלע קערעסטירער איז א אינטערעסאנטע זאך, פארן בנ. בענטשן, געפירט גרויס מלוה מלכה'ס, פארן בענטשן האט ער פארציילט די מעשה יעדן מוצאי שבת. וואס האט ער פארציילט? פארציילט א שיינע מעשה, כ'וועל עס ענק נאכדערציילן. פארציילט, דער אלטער היים איז געווען אז מ'פלעגט זיך פארדינגען צו זיין א מלמד מיט עפעס א גביר. דער גביר האט באצאלט פאר דעם מלמד אלעס, מיטה, כסא, שלחן, מנורה, און ער האט געלערנט מיט זיינע קינדער. און אזוי האט עס אנגעהאלטן יאר איין און יאר אויס. ער פלעגט איבערלאזן זיין ווייב, ער האט דאך נישט געדארפט האבן א ווייב, ער האט דאך שוין געהאט דעם באלעבאס'נס ווייב אויך.

בקיצור, ער האט מיטגעמאכט דאס גיהנום. און וואס איז געווען דער סוף? דער סוף איז געווען אז נאכדעם וואס ער האט מיטגעמאכט אזא גרויסן גיהנום, איז ער געבליבן דארט און געלערנט מיט די קינדער. ס'איז דא אין ר' יוסף שאול'ס שאלות ותשובות שואל ומשיב אינעם ערשטן חלק איז דא אויך וועגן אזא מלמד וואס ער האט מטמא געווען א גאנצן דארף, ווייל זעט אויס נישט יעדער האט געקענט ערלויבן זיך א פרייוועט מלמד, מ'האט גענומען, מ'האט צוזאמגענומען פון יעדן און מ'האט גענומען א כל הקהל הקדוש און ער האט געפירט די זאך. שוין. למעשה איז ער געווען דארטן דער מלמד און שוין. יעצט לאמיר גיין צו, שוין. ויהי היום דער באלעבאס קומט כסדר פון ביזנעס און ער זעהט אז די קינדער קענען פיין לערנען, דער מלמד געבט זיך זייער פיין אפ מיט זיי. וויפיל ער האט זיך אפגעגעבן מיט זיין ווייב דאס ווייסט מען נישט אבער ער האט זיך אפגעגעבן מיט יעדן, זעהט אויס זיין ווייב איז אויך געווען צופרידן. למעשה האט ער אים געזאגט הער מיך אויס איך געב דיר, איך האב דא צען ביימער. איך געב דיר די צען ביימער, אז אלעס וואס ס'וועט וואקסן אויף די פאר ביימער, דאס געב איך פאר דיר. שוין, איך געב דיר נישט דעם בוים, איך געב דיר די וואס ס'וועט וואקסן אויפן בוים, די פירות. שוין, עס גייט דורך א וואך, צוויי, דריי, און איינס נאכן ס'אנדערע הייבן אן די ביימער צו פייגערן. אויסגעטריקנט געווארן, ס'איז געווען א קאלטער ווינטער, ס'האט נישט פראדוצירט. בקיצור, דער איד לערנט נאך א יאר מיט די קינדער, און ער געט אים ווידער אפאר ביימער, א רעיז, ווייסט צו ווייזן אז, יו נאו, איי עדמייער. אייער יו. וואס איז געווען? ווידער געפייגערט שוין ס'איז געווען דעיס ס'איז געווען יענץ, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. אונטערשטע שורה איז געווען אז איין טאג אינמיטן א ווינטער נאך א יאר צוויי דריי וואס האט אלץ געפייגערט האט מען אנגעהויבן צו זעין אז ס'וואקסט בלעטער אויף די בוים ווייל פאר ס'קומט די פרי וואקסט קודם די בלעטער און אזוי ווי מ'האט דאס געזעין גייט צו דער גרויסער גביר צו דעם איד און ער זאגט אים הער אויס איך זעה דאך אז דיין מזל האט אויפגעלויכטן ווייל ס'האט אנגעהויבן צו וואקסן בלעטער, וויל איך דיר זאגן אז עס טוט מיר גוטע בשורה, ווייל ווען וועט זיך קומען די צייט פון אראפנעמען די פירות עסטו מאכן געלט. קיצור דער איד זאגט פאר דעם גביר און זאגט אים ווען רבי איד איך פאר אהיים, זאגט ער אים פארוואס? ס'איז דאך יעצט ערשט אויפגעבליט דיין מזל, זאגט ער דאס איז די זאך, איך בין נישט קיין ארעמאן, איך האב גאלד, איך האב זילבער, איך האב קופער, מ'האט אויף אלעם געזאגט ס'איז גארנישט ווערט, מ'האט אלע מיינע הייזער וואס כ'האב געהאט האט קיינער נישט געוואלט דינגען ווייל מ'האט צאמגערעדט, איך האב נאר געדארפט האבן מזל, די מינוט איך האב געטעסטעט אויף די ביימער אז איך האב שוין מזל, ברויך איך דיך נישט האבן. דעיס האט דער ר' שאול געזאגט, רבותי, מזל און גליק קען נאר דער אייבישטער געבן, עס קען נישט געבן קיין באלעבאס, קיינער נישט. א איד האט אמאל חתונה געמאכט א בת יחידה, זיינען אונטער די חופה, פרעגט פרעגט די בת יחידה, טאטע געב מיר א ברכה, נישט א ברכה פון די שבע ברכות, געב מיר א ברכה, בענטש מיך. האט ער איר געזאגט, מיין טייערע טאכטער, ביז יעצט, האב איך דיר געקענט געבן אלעס וואס דו האסט פארלאנגט, נישט געווען קיין שום פראבלעם. פון היינט און קען איך דיר מער גארנישט געבן, אלעס איז אין די האנט פונעם הייליגן באשעפער, דו דארפסט אים בעטן. עניוועי, דאס מיינט נישט צו זאגן אז ווען מען האט נישט חתונה געהאט דארף מען נישט אנקומען צום באשעפער, ס'מיינט נאר צו זאגן אז אויב ביסט אלץ געקומען צום טאטנ'ס וויינגארטן, יא, טאטי געב, טאטי געב, טאטי געב, ס'נישט דא יעצט קיין טאטי, ס'איז דא א באשעפער, גיי הייב אן צו בעטן, געזונטע קינדער העט דיר נאר דער אייבערשטער קענען געבן. און הצלחה העט נאר דער אייבישטער קענען געבן, און אז דיין מאן זאל זיין גוט צו דיר העט נאר דער אייבישטער קענען געבן, סאו הייב אים אן צו בעטן, וואס האסטו מיט מיר צו בעטן? ביז יעצט האסטו געמאכט א קאפ אויף דו'סט קומען צו מיר, וואס? איך'ל דיר געבן אפאר טאלער העסטו זיין גליקליך? נאנאנאנאנאנא, אין מעריד לייף איז דא אסאך מער ווי סתם אפאר דאלער, עניוועי. סאו וואס האט רבי שייעלע געוואלט ארויסברענגן פון די מעשה? געמאכט א סעודה מלווה מלכה, סאו איז נאך דא איין זאך וואס ס'פעלט אויס.

אמת. פארוואס דערצייל איך עס? דעסוועגן, איך וויל מען זאל וויסן. אונז האבן זיך אלץ זיך פארלאזט אז דער פאליטישן וועט אונז געבן, יענער פאליטישן, יעצט זעען זיי אז דער עולם איז מער נישט מיט די פאליטישנס. יא, אונז זעמער. איך האב פאריגעס מאל ווען טראמפ איז געלאפן האב איך געזאגט מען זאל וואוטן פאר טראמפ. סאטמאר האט מיך אויפגעקאלט זאג איך אים קענסט קענסט מיר גארנישט טון, איך באלאנג נישט צו דיר. זיי האבן זיך איינגערעדט זיי קענען אלעס טון. דער איצא גליק דער שייגעץ טמא, דער פגר טמא ווען מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון די שול, קומט ער מיר זאגן, ער ווייסט נאך, אויף אויף דא זייער א גוט פלאץ צו גיין דאווענען, אויף סאוט פֿיר איז דא דארט די גרויסע קירכע, פארשטייסט, דו זוך אן נאך שלום'ס גידולים, ראו גידולים שגידלתם, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? משוגענער, ער גייט מיר זאגן ווי איך זאג, האסט מיך ארויסגעווארפן, איך האב מיט דיר גארנישט, איך וויל טרעפן וואו צו דאווענען, איך בין דאך נישט באאינפלוענסד. אז דער חזון איש וואלט געווען א קרקפתא דלא מנח תפילין, ווען דער סאטמאר רב וואלט נישט געווען אויף די וועלט, און זיין קדושה האט געשיינט פון איין עק וועלט ביז די צווייטע. איך האב געוואלט וויסן אז אויב ס'האט טאקע יא אזוי געשיינט זיין קדושה פון איין עק וועלט ביז צו די צווייטע, האב איך דאך געוואלט האבן א קליין אפיקורסישע שאלה, און נישט יעדער זאל עס אויסהערן, ווייל קענסט דאך ווערן אן אפיקורס. וואס איז מיט די פערציג, פופציג און זעכציג פראצענט פון סאטמארע יונגעלייט און בחורים וואס זיי לייגן נישט קיין תפילין, גאנץ יאר, וואס איז מיט דעי? דאס אויך די קדושה פונעם רעבען האט אזוי געשיינט, צופיל געשיינט זעהט אויס, ס'איז געווען א שבירת הכלים, מען פלעגט דערציילען פון איינע פונעם רעבענס נאנטע גבאים, הויז בחורים, אז ער האט אויך האט יארען נישט געלייגט קיין תפילין, איך וויל נישט זאגען קיין נאמען ווייל ער האט שוין חתונה געמאכט קינדער און אפשר אייניקלעך אויכעט, סאו איך בין נישט דא צו פארשעמען מענטשען, באט הערטס אויף צו גלייבען אין די אלע שטותים, עניוועי, אונז דארף מיר וויסען, אונז האמיר א באשעפער, איי מען גייט צו די בחירות, דאס איז ווייל סאטמאר רב. האט געהאלטן אז אין ארץ ישראל טאר מען נישט גיין, און די גמרא זאגט יעדע זאך וואס דער אייבערשטער האט גע'אסר'ט האט ער מתיר געווען, קעגן דעם אן אנדערע זאך, למשל ער האט גע'אסר'ט דם נידות האט ער מתיר געווען דם בתולים, ווייל מען קען נישט אפהאקן מענטשהייט פון אלע מיני תאוות, יו העוו טו גיוו אים א ליטל, איז למעשה האט סאטמאר רב געזאגט אין אמעריקע זאל מען גיין צו די בחירות, דער זעלבער איסור, איך האב דורך געקוקט יעצט נאכאמאל פאר איך האב מיך גענומען רעדן, די אלע פראבלעמען וואס דער רבי איז אויפגעקומען מיט די בחירות אין ארץ. ישראל כח הפועל בנפעל מיט א פיפל מיט די אלע שטותים וואס ער האט צאמגערעדט, די זעלבע האט ער נישט געכאפט איז דא ביי אים אינדערהיים דא אויך סאו ביי דא אויך דא איז אויך דא די זעלבע זאך אז ס'איז כח הפועל בנפעל ס'איז דא למשל די דעמאקראטן ווילן יעצט דורך פירן שוין א לאנגע צייט אז מען זאל קענען הארגענען ביז יעצט אז איינער איז געבוירן א קינד און די מאמע וויל נישט דאס קינד די מאמע וויל עס נישט ביז יעצט אפילו ס'איז נישט געבוירן האט מען נישט געטארט הרג'נען די קינד ווייל טאמער ס'איז שוין געווען אין געוויסע סטעיטס פֿיר חדשים אין געוויסע סטעיטס פֿינף יעדער האט זיך זיינע דעות אבער א קינד וואס איז שוין געבוירן ס'איז שוין ארויסגעקומען פון די מאמען איז נישט דא אזא זאך ווי מ'מעג עס הרג'נען ווייל ס'איז דאך נישט קיין חילוק צו איינער איז אלט פֿערציק יאר צו איינער איז דזשאסט נולי בארן פארשטייסט? איך האלט אז דוד'ל סקווערער איז אויך געווען די זעלבע זאך, זיין מאמע האט געהאט אין רוסלאנד א בעיבי און ס'איז געווען א רויטע בעיבי און שי דידענט לייק רעד, האט זי אים געגעבן דארט פאר א גוי און זי האט געכאפט א גוי'איש קינד, ווייל וויאזוי דער שייגעץ האט זיך אויפגעפירט, איך גלייב נישט אז ער איז מזרע ישראל, איך קען עס נישט גלייבן, בפרט נאך אז ס'איז א רבי'ש א קינד, איז נישט וויכטיג, סאו איז למעשה טאמער גייט דורך דער געזעץ איז יעדער ווער ס'האט געוואוט פאר די אלע דעמאקראטן איז א שותף פון די רציחה, און ס'קען גאר זיין דו ביסט. דו מאכסט א רציחה אויף דיין אייגענעם טאטן מאמען אויך און אויף דיין אייגענעם קינד. פארוואס סאטמאר רב האט עס נישט צוזאמגעשטעלט אז דאס איז די זעלבע ווי די מדינה ווייל זיי גייען צו ביזי זיך צו קאנצענטרירן אויף די מדינה ס'איז די מדינה'ס פראבלעם סאו הי דזשאסט דידענט פיגער איט אוט ענד פוט וואן ענד וואן טאגעדער דעטס אלל ביקאוז יעדן צו וועם איך רעד איך האב א האטליין איך רעד סתם מיט רבנים יעדער זאגט טאקע זיי פארשטייען נישט וואו דער איד איז געווען ער האט געהאט א פראבלעם אין ארץ ישראל ווייל ס'איז שלש שבועות און וואס איז מיט אמעריקע? דא מעג מען יא גיין מלחמה האלטן מיט די גויים? דא טארסטו דאך אויך נישט. עניוועי, איך וויל אבער נישט צופיל אריינגיין מער מיט דעם, אבער דאס זאלסטו וויסן, ס'איז די זעלבע, און איך האלט עס אין איין זאגן, און רבנים קאלן אפ, איך ווייס איר זענט גערעכט, אונז האבן דורכגעטראכט די זאך, מ'האמיר גערעדט צו פאליטישאנס וואס זיי קענען די זאך, און זיי זאגן דעי דאונט סי עני דיפרענס, איז במילא טאר מען דא אויך נישט גיין צו די בחירות. שטעל דיר פאר. ס'איז שוין היינט דא א גאנצע מאוומענט היינט, לעצטנס האט זיך עס געמאכט, וואס האלט אז מען טאר אויך נישט גיין צו די בחירות, עספעשעלי זענען דאך אלע אזאלכע נידריגע חברה, אייכנשטיין מיט פעלדער מיט די אלע חברה, דו ווייסט וואסערע רשעים זיי זענען, זיי גייען מיט מיט יעדן געזעץ, יעדן תועבה, יעדע חוקי תועבה, אלעס זענען זיי מסכים, פארוואס? ווייל וועגן דעם דארף מען זיי דאך האבן, ווען זיי זאלן נישט מסכים זיין ווארפט מען זיי גראד ארויס. סאו ממילא וואס וואס האט אז מה חרי האף הגדול הזה וואס האט אזוי געברענט דאס צארן פונעם רעבן אז מען גייט צו די בחירות אין ארץ ישראל און ס'האט אים נישט געברענט אז מען גייט אין די בחירות דא אין אמעריקע פעלדער אלע שקצים אלעס האבן שוין דורך געפירט אזאלכע געזעצן נאכדעם איז דא נאך געזעצן וואס זיי האלטן יעצט ביים דורך פירן און זיי האלטן יעדן טאג אין איין דורך פירן לינקע געזעצן ס'איז ממש א שרעק האב איך נאכגעזאגט כ'על עס נאכאמאל נאכזאגן. דער תנא דבי אליהו זאגט ווען ס'איז דא א חילול השם און. קיינער איז נישט מוחה, מען מוז דאך מוחה זיין, פרעגט דער אייבערשטער כלום יש מי שמוחה על קדושת שמי? איז טאמער זאגט מען אים יא ס'איז דא, ס'איז דא א משוגענער נחום ראזענבערג, אבער ס'איז דא, די מען הערט דאס ווארט, מ'איז מוחה, זאגט דער אייבערשטער אקעי איך הער, איך הער, פרעגט אבער דער אייבערשטער קוועסטשען נאמבער טו, כלום יש מי שרוצץ מוחו עלי, געווען איינער וואס האט זיך צושפאלטן זיין קאפ וועגן מיר? איז טאמער איז נישט דא קיינער ווערט דער אייבישטער פול מיט כעס, טאמער איז יא דא, זאגט דער אייבישטער וועגן זיי וועל איך מוחל זיין פאר יעדן, סאו ווען א משוגענער איז מוחה מיינטס נישט ווייל ער האט נישט דעם גרויסן ווארט אין די קהילה און ער איז נישט קיין רב, מיינט נישט אז וויבאלד ער האט נישט די אלע זאכן איז ער אן אויסגעשפילטער מענטש, ניין ניין ניין דער אייבישטער קוקט ארויף אויף דעם. ס'איז א בושה און א חרפה קיינער זאגט גארנישט אויף די אלע פאליטישאנס וואס זיי וועהלן אלץ צאם דא אין אמעריקע. די גרעסטע שמוציגסטע געזעץ. אבער זיי מעגן ווייל דא איז דאך נישט מדינת ישראל. סאטמאר רב האט דאך נישט דעקלערירט א מלחמה נאר מיט מדינת ישראל. ממילא מעג מען דא אלעס. מ'האט דעם איד נישט אויסגעזאגט גארנישט. און אין ארץ ישראל האט ער אלעס געוויסט. און ווייל ס'איז געקומען די בעלי לשון הרע'ס, די וואס איינער האט נישט פארגינען פארן צווייטן, און זיי האבן אים אלעס פארציילט, זיי האבן אים אפילו פארקויפט באלאני וואס האט זיך נישט אנגעהויבן און נישט אויסגעלאזט אויכעט. כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל. געקומען א איד דא, שיינבערגער האט ער געהייסן, נישט יעצט, שוין זעכציג יאר צוריק, איך בין געווען נאך א יונגל דעמאלטס, און זאגט פאר אים, רעבע, די ציונים ימח שמם זיי ווילן אסר'ן די שחיטה אין ירושלים, רעבע, ס'וועט נישט זיין קיין כשר שטיקל פלייש. פרעגט אים דער רעבע, וואס דארף מען טון מ'זאל פייטן דאס געזעץ? זאגט ער, קודם מוז מען האבן זעכציג טויזנט דאלער פאר לויערס. די ערשטע זאך. און נאכדעם וועט מען גיין פייטן. די רבי האט ארויסגעגעבן זעכציג טויזנט דאלער האט ער געגעבן פאר דעם שיינבערגער. און דריי יאר שפעטער צו צוויי יאר פרעגט די רבי איינער אים וואו איז געווען די שחיטה אין ירושלים? האט מען מסביר געווען דעם רעבן, זיי זענען נישט אויסן אז דו זאלסט נישט שעכטן קיין פלייש, זיי קענען באשטיין זאלסט שעכטן. זיי זענען אויסן אז מען זאל נישט שעכטן אין ירושלים ווייל ס'וואוינען אסאך מענטשן און ס'איז דא שטיינערנע בערג און די בלוטן גייען אריין אין די סוערס איז ווען איינער טוט אנצינדן די טעפ וואטער האט אים אריין אנגעקומען בלוט קען עס נישט קאנטראלירן ווייל ס'איז אלעס מיט שטיינער און ס'גייט צווישן די שטיינער אזוי ווי א קוואל ס'טוט רינען דאס האט מען פארציילט מען האט נישט געוואלט אסר'ן שחיטה און האט נישט געוואלט אין ירושלים דער רבי פרעגט אים וואו און וואו האט מען געמאכט די שחיטה זאגט ער אין חולון וואס איז א חילוק וואו מ'שעכט דאס איז אויך שוין א חילוק עניוועי סאו דאס איז געווען די גאנצע זאך מיט דעם איד צו. געקאכט און מ'האט אים צודרייט געמאכט און און לגיונות מיט לשון הרע'ס, דא אבער אין אמעריקע איז געווען א שיקסע וואס אזוי ווי א טיר האט א מזוזה וואס דאס איז די קדושה פונעם הויז איז געווען א שיקסע איז געווען טמא און מטומא טמא און מטומא איז זי געווען און זי האט זיך קיינמאל נישט געטארט מישן אינעם רעבינ'ס געשעפט זי האט זיך געמישט דער יא שוחט דער נישט שוחט פאר דעם צו יא געבן א בעכער ווען ער קומט נעמען מזל טוב פון רעבין פאר דעם צו נישט געבן א בעכער זי איז געווען טמא און מטומא, דאס איז וואס זי איז געווען, און זי האט איינגעטיילט דעם רעבן א דיין, מען זאל אזוי טון און מען זאל אזוי טון, דאס האט זי געטון א גאנצן טאג, זי האט געדארפט זיין א רעבעצן, און זי איז געווען א אישה זונה וחללה, זי האט שמוציג געמאכט גאנץ סאטמאר, עניוועי, דער אייבערשטער זאל מיר אוודאי מוחל זיין, איז למעשה האט מען איבערגעגעבן אלעס פארן רעבן, מען האט אים נאך צוגעגעבן לגיונות רעכטס און לינקס אויך, און ממילא מען האט אים צוגעגעבן אלע זאכן האט ער מוחה געווען, אבער מען טאר דא פונקט אזוי נישט גיין צו די בחירות צו די וואלן, ווען מען שטעלט דורך אזא געי לא אז אונז האבן געוועלט פאר א פאליטיקער ער זאל קענען מאכן א דעסיזשן אויף א געי לא, זעמער אונז פונקט אזוי שולדיג ווי דער וואס ער טוט עס. אלץ כח הפועל בנפעל מיט א פיפל, די גאנצע דו נעם דאס וואס דער רבי האט געזאגט דעמאלטס פארוואס מען טאר נישט גייען אין ארץ ישראל, און דו'סט זען אז דו קענסט עס צושטעלן דא אויכעט, איטס עקזעקטלי די סעים, און דאס זאלט עטס אנהייבן צו פארשטיין. עניוועי, ס'איז שוין דא וואס האלטן אז מען טאר נישט גיין, זיי זאגן עס שוין, מען טאר טאקע נישט גיין. איך וויל פרעגן א זאך, טראמפ האט אונז געגעבן דעם עמבעסי אין ירושלים, ס'טייטש אזוי ביז יעצט, אויב דער פרידמאן איז דער אמעריקאנער נציג אין ארץ ישראל, ער איז דער אמבעסעדער, אז ער האט געדארפט גיין קאקען האט ער זיך געמוזט אראפציען די הויזן און ער האט געמוזט גיין קאקען. אין תל אביב אויף א טוילעט, היינט קען ער קאקן אין ירושלים אויף א טוילעט, קען מיר איינער זאגן וואס א חילוק דאס איז פאר אונז? ס'איז נישט דא קיין שום חילוק, פאר אונז איז א חילוק ווי ער מייכנט זיך אויס, פאר אל ווי קעיר זאל זיך אויסמייכענען אינדערהיים פאר ער קומט צו די ארבעט, אונז איז נישט קיין חילוק, אבער ס'האט אנגערייצט א שנאה, עטס עטס איך ווייס נישט ווער ס'האלט מיט, יעדן טאג איז דא, מ'האט אריבערגעשאסן נאך. טילים, נאך מיסלס, נאך מיסלס, מ'האלט אין איין שיקן מיסלס, עס ווערן געהארגעט מענטשן אויך, וואס האט עס אונז אויסגעפעלט? יעצט ער האט געגעבן אן אפראוועל, דער פרעזידענט, אז מ'זאל קענען אין יהודה ושומרון זאל מען קענען בויען, אפילו די ציוניסטן האלטן עס נישט ביים טון, זיי זאגן ס'איז צו גרויס, זיי קענען עס נישט קאנטראלן, ס'איז אזוי ווי א מלמד איז א מלמד פאר הונדערט קינדער און מ'רוקט אים אריין נאך זעקס הונדערט קינדער, היז לאסט. שטייערס טוט ער אונז גרויסע טובות, אבער ער טוט איינשטעלן אונזער לעבן, איך האב דעמאלטס ווען ס'האט זיך געהאנדלט האב איך אים געשריבן זייער א שטארקן בריוו, אונז זעמער נישט אלע אידן זענען יוניטי פאר די אלע זאכן וואס מען פארקויפט דיר, איך האב עס אים עקספלעינד, יעצט האט עס עפעס אויפגעטון? ס'אינטערעסירט מיך נישט, איך דארף טון, ווען איך האב געלייגט היינט תפילין איך האב געזאגט ברכי האט עס עפעס אויפגעטון? נישט וואס איך ווייס, אונז גלייבן אז אלע תפילות ווערן געענטפערט און ס'איז א קרוין פארן אייבערשטן, אונז זעהן מיר דא גארנישט, נאר וואס אונז גלייבן איז די אמונה אז מען לויבט דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער זיין כבוד גייט ארויף אויף אלע מלאכים, און אפילו אויף די אלע צדיקים, ווייל ס'איז דא מענטשן און ס'איז דא צדיקים געווען, און ס'איז דא מלאכים וואס זיי האבן געשריגן פארן אייבערשטן, וואט דו יו ניד די האול טראבל פאר, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, זאגט דער אייבערשטער, מה אנוש כיס אזכרני? קוק וואס דא טוט זיך. איך האב גענומען ערד קרוץ מחומר און כ'האב זיי אריינגעלייגט א נשמה און זיי פלאקערן. קענסט דיר פארשטעלן אז ראס סטריט אדער פען סטריט זאל אנהייבן צו פלאקערן? עניוועי. און דאס איז ביי וואס אונז האלט מיר. אונז דארף מען מוחה זיין פארן כבוד שמים. יעצט איז אזוי. צו שרייען פאר סאטמאר זאלן נישט גיין צו די וואלן אין ארץ ישראל קען מען ווייל סאטמאר לאזט זיך קאסטן אפאר טאלער פאר דעם. אבער אין אמעריקע קענסטו דאס אונז נישט זאגן ווייל אונז לעבן מיר אויפן דאלער און אונז דארף מיר דעם דאלער און אז דו ווילסט אונז קויפן איז עס א ביג פרייז. און דער רבי האט עס נישט געהאט אין זיין וואלעט, ער איז נישט געווען דער גרויסער עושר, ער האט געדרייט מיט געלט און געבארגט געלט, דאס אלעס, ער קען זיך נישט לאזן קאסטן, און ער, זיינע מוסדות אין ארץ ישראל זענען די שוואכסטע מוסדות, מינינג טו סעי, נישט שוואך אין אידישקייט, באט די שוואכסטע מוסדות, אז ס'איז נישט געוואקסן, ס'איז נישט געוואקסן, מ'האט אריינגעלייגט דא געלט, דארטן אין בני ברק נעמט מען שליסל געלט, האסט חתונה, באצאלסט פופציג טויזנט דאלער ביסטו א שליסל, די מינוט דו גייסט ארויס פון די דירה איז עס מער נישט דיינס. וואס איז די חכמה פון דעם? עניוועי, איז למעשה דא וואס האלטן שוין ביסט גערעכט ר' נחום, כ'מיין בפרט נאך די אלע לאקעל אזוי ווי אייכנשטיין מיט די אלע לאקעלס, נישט די פרעזידענט אליינס, זאגן זיי אלעס איז א דיזעסטער, וואס איך איך הער דאך אויס מען וואוט דארטן יעדן טאג פאר אזאלעכע שמוץ, און קיינער זאגט גארנישט, זיי ווי ז ל זאגט ער פאר הרב אלישיב, איך אויך די אלע דריידעלעך, מען קען נישט לעבן גראד, וויל איך אייך פרעגן בין איך מחויב צו געבן פון מיין געלט אוועק פאר מענטשן וואס זיי נוצן נישט קיין געלט פון די מדינה, נאר ערליך געלט? זאגט ער ניין, דאס געלט פון די מדינה איז אסאך מער כשר'ער פון דיין געלט, דאס איז למעשה איז עס א רעגירונג, זיי שנארן פון די גאנצע וועלט, און מען געט פאר די אלע ארימע לענדער געט מען גרויסע סכומים, און שוין, דעטס איט, און די זעלבע דא אויך, אונז זעמער ביזי, ארץ ישראל מוז האבן ערליך געלט, וואס איז מיט דיר, דו האסט ערליך געלט? איך וויל קענען איין יונגערמאן וואס האט ער, פונקט ווי איך טענה איך וויל קענען איין שטיקל פלייש וואס איז גלאט כשר, אויסגעהאלטן, וויל איך קענען א יונגערמאן וואס האט ערליך געלט, איך וויל קענען. עושר, אן ארעמאן, א גביר, איי דאנט קעיר וואט עווער היס סטעטוס איז, איך וויל וויסן ווער ס'האט א כשר'ן דאלער. קוק דו האסט א ביידן, האט מען יעצט געכאפט אז זיין זון האט געמאכט מיליאנען דאלער און געדרייט מיט רוסלאנד, און מיט די זעלבע האבן זיי געזאגט דעמאלטס אויף דאנעלד טראמפ. אז ער קאלודעט מיט רוסלאנד, מינווייל זיי זענען די גרעסטע קאלודערס, ס'איז מורא'דיג וואס דא גייט פאר, ס'איז נישט דא א פאליטישן וואס האט ערליך געלט, דוב הייקינד האט געמוזט ריזיינען ווייל מען האט אים געכאפט מיט גרויסע גניבות, ער איז נישט ארויס ווייל ער האט געוואלט, ער איז נאך יונג און געזונט. זיי טאלד אים ליסן, יעצט איז דעמאקראטס, מען וועט דיך לאזן סליידן, באט יו גאטע געט אוט, און אזוי איז מיט יעדן, ווער איז נישט אזוי געווען. ווען מען נעמט זיך באקוקן איז פיל מיט גניבה. א מלמד איז א ערליכע פרנסה, יא? ער קומט איין מינוט שפעט, האט ער דרייסיג קינדער, ס'איז דרייסיג מינוט האט ער גע'גנב'עט. ער האט אנדערע זאכן אין מיינד, ער גייט ארויס, ער מאכט א טעלעפאן קאל, פרעגט דעם סטאק בראוקער ווי האלט דאס, דאס און דאס, האסטו בא'גנב'עט דעם ציבור. און דאס מעג זיך דער עולם אנהייבן אויסצולערנען, קיינער האט נישט קיין ערליך געלט, איז אזוי. יעדער זאל טון וואס ער וויל איך טייל קיינעם נישט קיין דעה אבער נעמען זיך שימפן אויף יענער זייט ס'איז נישט ערליך מיינס איז יא ערליך דאס איז געווען א ווערי ווערי ווערי ראנג מאוו אויסער אז סאטמאר רב האט נישט אויסגעהאט אז זיין עולם איז איין שטיק גניבה און גזילה דעטס אלל מ'האט געהארגעט ביי אונז איינעם פאר א דרײַ מיליאן דאלער נאוט אויך געהארגעט אויף טויט מ'טוט וואס מ'וויל עניוועי איך האב אמאל געזאגט אז אין קעמפ איז געווען א קינד וואס מ'האט אים געטראפן אין סעספול דערטראנקען יוסף שווארצ'ס א זון איז עס געווען ר' יוסף שווארץ, נחמיה וועבערמאן'ס א קאזין צו א שוואגער צו א שוועגערין, איך ווייס נישט פונקטליך, האב איך געזאגט אמאל אויפן האטליין אז אמאל האב איך געהאלטן ס'איז טאקע געווען אן עוולה נעבעך מ'האט געהארגעט א קינד, ס'איז געווען א געפערליכע עוולה, היינט האלט איך אז ס'איז נישט געווען קיין עוולה, היינט האלט איך אז דאס האט געטון א מלמד אדער א מנהל אדער דער מלמד מיט מנהל אינאיינעם, זיי האבן קיינער נישט געוואלט מ'זאל אויסזאגן אויפן צווייטן, ס'איז געווען שנים שעשאוה פטורין און פארטיג, א קינד האט נישט געקענט אויפהייבן דעם סעספול קאווער. ס'איז נישט מעגליך געווען. יא, ס'איז געווען א גוי, א שווארצער, מ'האט אים נישט באצאלט, שמשון גאלדשטיין מיט די שיכורים, ס'אלץ באלאני, מ'האט געטראפן א גוטן סקעיפגאוט. סאו, אונז זעמער פונקט אזוי ערליך ווי די ארץ ישראל'דיגע און זיי זענען אזוי ערליך ווי אונז. און יעצט גיימער וואוטן. עטס ווייסט קלאר די שיטה פון יעדן איינער וואס ער האלט, עטס ווייסט אונז האמיר אריינגעוואוטעט. נישט איך, ווייל איך האב נישט געוואוטעט, ענדריו קאומאו און דעבלאזיא, און זיי זענען די רוצחים, זיי זענען, זיי זענען רעספאנסיבל. איך קען נישט גאנץ וויליאמסבורג, איך הער זאגן סאטמארע חברה קדישא האט פופציג זעכציג טויטע וואס זיי האבן געהארגעט, ביי אונז אין בית מדרש דארטן ווי איך דאווען, איך דאווען אין בית יעקב אוהב שלום, ביי אונז פעלט זעקס פון די חשובסטע און פון די עלטערסטע מתפללים, ס'פעלט, זענען אלע געשטארבן, מ'האט זיי געהארגעט, עטס קענטס אסאך פון זיי, הרב חיים איז געווען אונזער בעל קורא. רבי חיים שמעלצער. און נאך ס'איז געווען נאך עטליכע, ס'איז געווען א איד וואס איז געקומען פון קאשוי, ער איז געווען א שמש, געווען א שמש אין די שול וואס איז דארט דא אויף קיעפ סטריט, ער קענט אלע מנהגי ישראל, כ'בין אזוי נתפעל געווארן פון דעם איד, אלע מנהגים האט ער געקענט, ער איז שוין א שמש פערציג פופציג צו זעכציג יאר, סאו איך פארשטיי נישט, איך איך קען מיך נישט אויס אינגאנצן מיט די גאנצע זאך, אונז האבן אונז פאר די חברה געוואוטעט, ס'איז דא די נייע וועלטס ארדענונג, און דאס האבן זיי געוואלט, מען זאל אויסהארגענען אלע אלטע אזוי ווי היטלער, היטלער האט געהאט א קיו פארטי פייוו פראגרעם, אויסהארגענען אלע אלטע און דעטס איט. פאר וועם איז מען נישט ריספאנסיבל? מ'האט געזאגט אלע העכער פופציג זאלן גיין געהארגעט ווערן, מ'האט זיי נישט געגעבן צו טרינקען אפילו א גלעזל וואסער, ס'דא עפעס א רב אין לאנדאן, כ'דענק נישט וויאזוי ער הייסט, ער ער ער איז געווען אין שפיטאל דארטן, ער האט אויך געהאט קאוויד, האט ער געלאזט א צוואה, די לעצטע ווערטער וואס ער האט געשריבן מיט א פעדער, איך שטארב נישט פון קאוויד, איך שטארב ווייל מ'געט מיר אפילו נישט א גלעזל וואסער, און די רציחה איז געווארן עקסעפטעד, און יעצט אז קאומא וואלט לויפן ווייטער צו דעבלאזיאו, קען יעדער איינער וועלן פארן, ניין? העעעעעעעעעעעע! זיי געבן דאך אונז אפאר דאלער, ווען נישט זיי וואלט מען דאך אונטערגעגאנגען. איך ווייס, איך בין געווען אן אקאונטענט. מענטשן פלעגן מיר זאגן זיי קענען נישט אויסקומען אהער מיט אהין. פלעג איך אים פרעגן די ערשטע שאלה, דו נעמסט פוד סטעמפס און מעדיקעיד און וועלפעיר, אזוי דו דרייסט אויף אנדערע נעמען אהער אהין? זאגט ער, יא, ווייל אנדערש קען מען נישט אויסקומען. זאג איך אים, ווייסטו וואס? טריי אויס נישט צו נעמען און דו'סט זען אז דו וועסט אויסקומען נאך אסאך בעסער. וועסט אויסקומען נאך אסאך בעסער. פרעגט ער, פון וואנעט ווייסטו? זאג איך, ווייל דער זעלבער באשעפער וואס ער גיט דיר די שווארצע געלט וועט דיר געבן כשר געלט. איין באשעפער טוט דאס אלעס. און אסאך האבן מיך געפאלגט און זענען זייער גוט געפארן, און אסאך האבן נישט געפאלגט ווייל זיי האבן געהאלטן דער אייבערשטער קען נישט, חלילה, אזוי האבן די מרגלים געזאגט, כי חזק הוא ממנו שטערקער פונעם אייבערשטן, ער קען נישט, און במילא. זענען זיי געבליבן ארעמעלייט און זייער אסאך האט מען איינגעזעצט און נאכדעם קומט איינער אין סקווער און מאכט א פראגרעם מען זאל זיי ארויסלאזן, ארויסגעקומען א שייגעץ פון די שחיטה דער שאראבאד נו ווי הייסט ער דארט דער שייגעץ ארומגעפארן איבעראל אין די גאנצע וועלט און געזאגט יא דער אייבישטער דער בייבישטער דער טרייבישטער האקסט א טשייניק א אייבישטער דו גנב דו האסט נישט געדארפט גנבענען וואלט דער אייבישטער דיך נישט איינגעזעצט און דעמאלט וואלסטו נישט געדארפט האבן די גרויסע שמחה ארויסצוגיין. רובאשקין האט ער געהייסן. שוין, יעצט איצעלע פומפ איז שוין אויפן טויטן בעט, ברוך השם זאל ער אפפייגערן הלוואי ווען ער פייגערט אפ יארן פריער, ער האט אנגעפירט די גאנצע התאחדות, ער האט אנגעפירט אלע שייגעץ שטיק, איז למעשה יעצט האט די התאחדות ארויסגעגעבן א גרויס צעטל אז מען טאר נישט גיין צו די בחירות און ס'איז התגרות באומות, אה, זיי האבן זיך שוין אויפגעוועקט, איך האב געקאלט אלע רבנים, איך האב זיי משוגע געמאכט, זיי האבן א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? נחמיה וועבערמאן. ניין, האט געקענט זיין א טוטאר פאר מיידלעך נחום ראזענבערג טאר נישט האבן א פאבליק האטליין, ניין עס איז די קראנקע סחורה. עניוועי, סאו איז שוין דא ברוך השם עטליכע צעטליך מ'זאל וואטשן וואס מ'טוט. יעצט, דער אמת איז ס'איז דא א שטיקל שאלה וואס מ'קען פרעגן, דער אייבערשטער האט דאך אונז ליב, ער זאגט אהבתי אתכם אמר השם, און ער וויל דאך אונז אויסלייזן פון דעם גלות ווייל דו יעדן טאג איז טו מאטש, סאו פארוואס טוט ער עס נישט, נאר ס'שטייט פון בעל שם הקדוש און פון אנדערע, השם צלך, דער אייבערשטער איז אזוי ווי דיין שאטן, נעם דיין הענט הייב אים אויף פון דעם שאטן, וועסטו זען דער שאטן הייבט זיך אויף, נעם די פינגער, וואס דו טוסט, טוט עס נאך. יעצט, ס'קומען דא רבנים, דרערדליגערס, דרעקעס, און זיי האבן מורא אונטערצושרייבן, מ'שטעלט די נאמען התאחדות הרבנים, פארוואס? זיי ווילן נישט מען זאל זיי רודפ'ן, זאגט דער אייבערשטער, דו ווילסט דיך באהאלטן, וועל איך מיך אויך באהאלטן, דער אייבערשטער האלט, האט זיך באהאלטן פון אונז, ער פירט אלעס בהנהגה ואפילו בהסתרה, באהאלטענערהייט, און דאס זענען די דרעקעס די רבנים, און דאס מוז מיר אונז קאמפלייען מיט די חברה, איך לויף דאך ארום צו זיי שרייען אז מען טאר נישט די אלע זאכן, איך דארף דאס טון, דאס איז נישט מיין דזשאב, איך בין א ריטייערטער מענטש, נאר וואס ס'איז נישט דא ווער ס'זאל טון מוז איך טון, קומען זיי נאך ארויס מיט חרמות.

באט יו קיפ אן טאלקינג. וואס ס'באדערט מיך איז אז אונז וויל מען פארקויפן פאר די גאס אז אונז זעמער די צדיקים און אונז טו מיר אלעס פארן אייבערשטנ'ס וועגן, דערווייל וואס זעמער אונז? אונז זעמער גארנישט מער ווי אלע ציוניסטן און אלע פארטייען, פאר אונזער פארטיי מיר הארגענען מענטשן, כאטשיג מ'ווייסט ס'איז ראנג, מ'איז געגאנגען מ'האט געהארגעט מענטשן, מ'האט געלאזט. מאכן משכב זכר מיט יונגלעך און מיט מיידלעך, ס'איז געווען נעבעך א חורבן, קיינער האט נישט געזאגט גארנישט, ס'האט קיינעם נישט אינטערעסירט, אבער יעדער האט מורא געהאט, שא דיג'ע, שוין, דאס איז עס. שוין, א רב קאלט מיך אפ נעכטן, איך בין געווען אין אוט אוו טאון גראדע, קאלט ער מיך אפ, ער וויל מיט מיר רעדן, איך פייף אים נישט, אבער עס מוז בלייבן א סוד צווישן מיר און צווישן דיר, זאג איך אים, דאס ווענדט זיך דאך וואס דו זאגסט, איך מיין, איך קען נישט זאגן יעצט ס'זאל זיין א סוד, אפשר געסטו מיר אינפארמעישן אויף איינעם וואס מיר דארפן מיין זעצן אין דזשעיל, דאס קען איך דיר נישט צוזאגן. שוין אררייט, ער וויל מיט מיר רעדן. זאגט ער, איך בין שוין נישט קיין יונגערמאן, און איך האב שוין חתונה געמאכט ברוך השם קינדער, און איך האלט שידוכים ביי די אייניקלעך. זאג איך אים, פיין, געט טו די פוינט. זאגט ער, איך וויל דיר עפעס זאגן, פונעם ערשטן טאג וואס דו האסט געעפענט דיין האטליין, פלעג איך זיצן און וויינען. פרעג איך אים, פארוואס? זאגט ער, ווייל אלעס וואס דו האסט געזאגט איז אמת, שערי צדק, איך בין געווען א וואוילער בחור, כ'האב נישט געזוכט קיין זנות, כ'וויל גיין אין א ישיבה לערנען, און ס'איז געווען חזירים וואס האבן מיך אטאקירט אין קעמפ, זאגט ער דאך, קיין ממש ש א, כ'וויל נישט זאגן וואס איז געווען אין קעמפ, בקיצור, ער זאגט, איך האב געוואוסט אז איין טאג אויב דו וועסט נישט מיד ווערן, עסטו זיין א היראו, קאוז וואטעווער יו סעי איז טרו, און איטס, מ'קען עס פראוון, ענד דערס ריעלי נאו ריזען, נישטא קיין שום ריזען. פארוואס מ'האט אונז אזוי מאלעסטעד און געטון די אלע זאכן, דערס ריעלי נאו ריזען, נאובאדי קען עקספלעין איט טו אס, זאגט ער איך וויל דיר זאגן דזשאסט קיפ אפ יור גוד ווארק ענד דאונט גיוו אפ, זאג איך אים שכוח כ'האב הנאה דאס צו הערן, פרעג איך אים אבער וואס האט איר אז איך טו יא קיפ אפ מיי ווארק אדער נישט קיפ אפ מיי ווארק, וואט דו יו העוו אוט אוו איט, זאגט ער כ'וויל דיר עפעס זאגן, ווען איינער האט געוואלט טון אין דעם סאבדזשעקט האט מען געזאגט ביסט א משוגענער קיינער טאטשט נישט, בקיצור למעשה נאובאדי העד דע גאטס טו סעי יא מ'האט געטאטשט סאו די יונגער דזשענערעישאן האט נישט קיין מורא געהאט און דעי קעים אוט יא מ'האט געטאטשט מילא די דעי קעים אוט יא מ'האט געטאטשט האט זיך יעצט געמאכט א גאנצע מאוומענט אז יעדער רעדט דערפון און מ'טוט דערין. זאגט ער איך אלץ רב אזוי זאגט ער מיר ער אלץ רב האט היינט אן אפענע טיר צו טוהן מענטשן דאס משוגע און די חאזעריי נאכן אויסמעקן דעם דרעק האסטו דאך אריינגעשטעלט. זאגט ער הער אויס די דרעק מוז ווערן אטענדעט, מוז ווערן אטענדעט, איט קען נאט גאו אן עני מאר לייק דיס, און ער איז זייער צופרידן פון מיין ארבעט, און איך בין ברוך השם אויך זייער צופרידן, איך האב נישט קיין פראבלעם אז סאיז דא אפאר משוגעים וואס האבן געוואלט מאכן אזא גאנצן מאוומענט אז איך בין משוגע און סאיז שקר, נע נע נע נע נע, דעי בולשיט האט זיך אויך שוין גענדיגט ברוך השם, די יוגנט ווייסט ווי מהאלט, גארנישט קיין שקר, איך זאג אזוי, די מלמדים האבן דאך מאלעסטעט אונזערע א דזשענערעישן פאר אונז אויך, איי פארוואס זענען זיי נישט ארויסגעקומען, ביקאז דעי ווער. טימיד, זיי האבן געהאט, דעי וואר אפרעיד, אבער יעצט אז מען קומט ארויס קומען שוין ארויס די עלטערע אויך, דער רב פון וועם איך רעד איז נישט מיין עלטער, איך בין אסאך יונגער פון אים, נאר ער זאגט יו אר, ער זאגט יו אר רייט ענד טענק יו פאר דואינג וואט יו אר דואינג. ס'איז דא א איד א גרויסער צדיק, איך וויל נישט זאגן קיין מער רמזים, איז איינער האט אים געזאגט דער נחום ראזנבערג פירט אפ די אידישקייט מיט די יוגנט מיט דעם שמוציגן האטליין וואס ער האט, זאגט ער אים לאמיר דיר עפעס זאגן, סוף הכבוד לבוא, דו'סט נאך זען ווי ער וועט אייננעמען די גאנצע שטאט אן א קול. כ'האב געוואלט ארויפלייגן אפאר וויכטיגע און אינטערעסאנטע זאכן. קודם זאלטס וויסן, דייטשלאנד איז געווען אזוי פארגעשריטן פונקט ווי אמעריקע נאך מער אין מעדיקל זאכן. דער היטלער האט געהאט א דאקטער וואס האט אים געגעבן א פאספארט און האט אים געזאגט אז ער לאט אים פארן אויף ארגענטינע, דארטן האבן זיך באזעצט אלע דייטשן, האט ער געזאגט ניין ווי מיין פאלק וועט גיין דארט גיי איך, ער האט געוויזן וואסארא רשעים זיי זענען. עניוועי, ס'איז געווען א דאקטער וואס האט אויסגעטראפן א רפואה פאר. קענסער. ווייל היטלער הער איך האט אויך געליטן פון קענסער. קיצור, דאס האט מען באהאלטן ווייל די גרויסע קאמפעניס פון די מעדיקעישאנס האבן נישט געוואלט אז מ'זאל וויסן, און מ'האט עס אוועק געלייגט. יעצט אפאר יאר צוריק, געגאנגען גרויסע סייענטיסטס האבן ארויסגענומען די אלע בוקס וואס יענער האט געשריבן, און זיי האלטן אט אט ביים ארויסקומען מיט א רפואה פאר קענסער. חוץ פון דעם וואס איך האלט שוין לאנג ס'איז דא א רפואה פאר קענסער נאר די גרויסע קאמפאניס ווילן נישט ווייל אזוי מאכן זיי געלט. יעצט איז דא נאך א זאך, די גאווערמענטס האבן זיך אויסגעלערנט צו שפיאנירן אויפן עולם. היטלער, די עס עס, די דייטשן, זיי האבן זיי האבן געהאט שפיאנאזש אויף יעדן איינעם. על כל פנים וויל איך דא ארויפלייגן א שטיקל וואס א פרוי זאגט און ס'איז זייער וויכטיג, ס'איז טאקע קול באשה ערוה, דאונט דאונט געט עקסיידעט אן די קאל, דזשאסט געט עקסיידעט אן וואט שי איז טעלינג יו, סאו פליז ליסען זייער קערפולי.

Ask yourself that question. פארשטייט זיך, זעלבע האט אהרן תשעה באב אויך געטון. אהרן טייטלבוים, וואס האט ער געטון? ער האט געעפנט א קליניק און דארטן פארשרייבט מען יעדע זאך מיט אלעם. איך ווייס למשל, איך האב אויך דא א קליניק וואס איך גיי אריין ווען איך האב א קאלד אדער וואס, א קלייניקייט, קומט אלץ צו אזא פרוי דארטן, זי זאגט, מעיבי יו טרענספער יור פייל, יו ניד א רעגולער דאקטער. אפטער אלל יערס זאג איך איר איך האב א דאקטער, ווער דאס איז זאג איך דעטס נאן אוו יור ביזנעס, איך האב שוין אנגעזאגט דארטן אז איף עניבאדי עווער עסקס פאר מיי אינפארמעישן איווען דעי שוט סעי דעט איי סיינד דעט דעי שוט גיוו איט טו יו, דאונט גיוו עניטינג, דאס איז אידישע געשעפטן, די או די עי, לייזער קעסטנבוים האט אפגעגנבעט א גאנצע וועלט דעס וויל ער אפגנבענען נאך, סאו איך וויל ענק זאגן רבותי מען זאל זייער וואטשן אמעריקע מער נישט וואס עטס האטס געמיינט מער נישט דער לאנד וואס עס זוכט דיין גוטס, ס'איז די זעלבע גענגסטערס ווי איבעראל. שטעל דיר פאר דא אזא נידריגער מענטש ווי משה דוד נידריגמאן. ער גייט ארום פראפאגאנדירן פאר וועם מען זאל וועהלן. ער מאכט אפאר טאלער אין טאש וויל ער אונז לייגן אין דר'ערד. איך וויל זאגן דעם עולם, אלעס פירט דער אייבישטער, אונז זעמיר נישט קיין בעלי בתים. אבער די וועי איטס נאו, און אונז האמיר גענוג וויסדאם, און אונז ווייס מען פונקטליך ווער ס'איז אונזער פרענד און אונזער נישט פרענד. ברוך השם, איך האף אז ס'וועט שוין נישט קענען צוקומען צו אזא מין מעס מורדער אזוי ווי ס'איז געווען ביי היטלער. שטעל דיך פאר נחום ראזענבערג איז געווען דער איינציגער וואס האט געשריגן ווען ס'איז געווען די לעצטע וויילן פיר יאר צוריק האב איך געשריגן מען זאל וואוטן פאר וועם? די גאנצע צייט האב איך געשריגן מען זאל וואוטן פאר מיסטער דאנעלד טראמפ נאך פאר ער האט געגעבן גרויסע זאכן פאר ארץ ישראל פאר דעם כ'האב געקוקט ער איז א באלעבאטישער גוי און ער גייט אנגעטוהן דו וועסט עטס קיינמאל אים נישט טרעפן מער ער זאל כאפן פיקטשערס אין פאבליק אן א רעקל אזוי ווי דער ווי הייסט ער דער אבאמא. קיינמאל נישט געווען האלב נאקעט, זיי פלעגן זאגן אויף אבאמא'ס ווייב אז זי איז א געי, זי איז אינגאנצן א זכר'טע, האבן זיי געוויזן אסאך מאל פיקטשערס פון די ריפס וואס איז געווען אויפגעדעקט, עס איז נישט מיינע ביזנעס, אבער דאס איז חזירים שבבני חזירים, איי אבער דער פרעזידענט האט זיך זיינע צרות, ער האט דאס געטון, ער האט מיט דעם געוואוינט, מיט יענעם געוואוינט, העי דעטס היז פרייוועט לייף, אבער ווען עס איז פאבליק לייף, דער'ס א דיפרענט סטארי טו איט. און אמעריקע איז זייער זייער בשפל המצב, איז במילא וויל איך זאגן פארן עולם, איך האב דעמאלטס געזאגט מען זאל וועלן פאר דאנעלד טראמפ, איך זאג יעצט מען זאל וועלן פאר דאנעלד טראמפ, פאר די דעמעקראטן איז ממש א איסור גמור על פי תורה מען זאל וועלן פאר זיי, און איך האלט אין איין רעדן אויף אלע מיני, ווי מען הייסט מיר איך זאל רעדן רעד איך, און איך זאג אזאלכע חזירים ווי אייכנשטיין מיט די אנדערע, אזאלכע חזירים וואס זיי זאלן. זיצן און אויסהערן די נידריגסטע זאכן וואס מען פירט דורך געזעצן, מען האט שוין דורכגעפירט צו מען האלט אינמיטן דורכפירן, אז א קינד וואס ווערט געבוירן אויב די מאמע גלייכט אים נישט, אדער ער איז דאון סינדראם, אדער אנדערע סימנים, מען זעט אז עפעס טויג נישט, און די דאקטער זאגט ס'איז נישט געלונגען, מעגסטו אים הארגענען נאכדעם וואס ער איז שוין געבוירן געווארן, אנגעהויבן האט זיך עס מען מעג נאר הארגענען ביז אפאר וואכן, דאן ביז אפאר חדשים, און דאן האט זיך עס געצויגן, געצויגן, געצויגן. און היינט מעגסטו אים הרג'נען ווען ער איז געבוירן, קען זיין ווען ער וועט זיין צען יאר אלט וועט מען אויך זאגן אז מען מעג אים הרג'נען, די די גאס איז געווארן אזוי נישט מאראליש, איך האב שוין אסאך מאל דאס געזאגט איך וועל עס נאכאמאל זאגן, די גאס איז אזוי נישט מאראליש אז טאמער דער אייבישטער וועט נישט דעסטרויען אמעריקע מיט אלע אנדערע לענדער וואס זיי טוען אפ די אלע עבירות, טאמער וועט ער זיי נישט דעסטרויען אזוי ווי ער האט דעסטרויט סדום און עמורה אדמה וצבויים, וועט ער מוזן אפאלעדזשייזן כביכול דער אייבישטער וועט מוזן איבערבעטן סדום ועמורה אדמה וצבויים פארוואס זיי האט ער אזוי ביטערליך אפגעווישט פון דער וועלט און די שקצים האט ער געלאזט לעבן און דער סוף גייט זיין ער וועט זיי אראפמעקן פון דער וועלט און דאס איז וואס דא גייט פאר און אונזערע אידישע פאליטישנס זאגן מיר מוזן וואוטן פאר דעם פאר דעם פאר פארוואס ווייל דו קריגסט א פאר טאלער צו דו האסט א סאלערי פון פופציג צו זיבעציג טויזנט דאלער א יאר פאר דעם דארפסטו פארפירן כלל ישראל און מען טאר קיינעם נישט טראסטן אפילו א רבי אפילו א רב מען טאר זיי נישט טראסטן. ס'דא דא א פיינער איד, ער ער הייסט וויזשניצער רבי פון ווילימסבורג, א פיינער איד, אן עובד השם, אלע יארן געווען א פיינער איד, נאר כ'האב אייביג געזאגט קיין רבי קען ער נישט זיין, ווייל ס'איז געווען דא יונגעלייט וואס האבן זיך געדרייט צען יאר און ער איז געווען דער רב, און נישט אמאל צוגעקומען זאגן שלום עליכם ווער ביסטו וואס קען מען דיר העלפן, האב איך געזאגט ווען ער וועט זיין א רבי וועט זיין נאך ערגער וואטש ענד סי, ער איז טאקע אן ערליכער איד.

ער האט געהאט אזא, דא האט ער געהאט אויפן דאך האט מען געטאנצט א גאנצע נאכט, מען האט געקענט זען זומער, ווי מען האט נאכדעם געבויעט דעם שיינעם גרויסן בילדינג, די דריי פיר בילדינגס האט מען דארט געבויעט נאכדעם. איך געדענק איינער ציינטס ר' מאטעלען האט ער געזאגט רבי דער פנחס איז מכשיל די מענטשן, בקיצור ער טאר נישט האבן אזאלעכע פלעצער דא אין שטאט, מענטשן האבן באצאלט דא גרויס געלט צו האבן הייזער, זאלן זיין אביסל סעגריגעיטעד פון די גויאישע וועלט, פרעגט ער דעם רבי וואס ער זאל טוען, האט אים דער רבי געזאגט פארקויף דיין שותפות, דעטס אלל. וואס איך דיר גיי איך דיך אויסלערנען ווי אזוי דו זאלסט אומברענגען כלל ישראל און נאך זאגן אז דער רבי האט אים מתיר געווען, זאגט ער פארקויף דיין שותפות, דעטס איט, חיים משה פעלדמאן דער גרויסער צולייגער ער קומט קויפן דא ביי אונז פראפערטי און עס אוועק געבן דא מאכן דערפון די אוועק געבן פאר די נידריגסטע גוים פארקויפן און מאכן דא ביזנעס, חיים משה דאס האסט געדארפט טון ביי דיר אין לאנדן נישט דא, שטייסטו? ער האט אפאר דאלער מיינט ער ער איז שוין באלעבאס, קוק האסטו געזען וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט דיין איידעם, דער איידעם איז גארנישט שולדיג, דער איידעם איז א ביזנעסמאן. דער איידעם איז דער סאדיגערער רבי, קוק וואס ער האט געטון מיט דיר, ער האט דיך שיער דעהארגעט, דיז אר טינגס יו שודנט בי דואינג, און איך האב דיר דעמאלטס געזאגט, אויב דו געדענקסט, כ'האב נאך דעם בריוו וואס איך האב דיר געשריבן דו האסט מיר צוריק געשריבן, כ'האב דיר געזאגט מיש דיך נישט אריין ווער ס'זאל זיין רבי, צו שרול צו מענדעלע, ווייל טאמער וועט שרול ווערן רבי האסטו א בהמה פאר א רבי, און טאמער מענדעלע וועט זיין רבי האסטו א שייגעץ פאר א רבי, איז מיש דיך נישט, האסט מיר צוריק געשריבן זייער א מיעסן בריוו, פארשטייסט חיים משה? ביסט נאכנישט באלעבאס אויף די וועלט און נישט אויף די תורה. און מענטשן ווי דיר דארפן נאך האבן אסאך סייעתא דשמיא זאלן דורך גיין גוט און גרינג, און איך האב דיר שוין געזאגט מיט יארן צוריק, איך בין א גוטער ידיד מיט הרב הצדיק ר' מאיר פוזן, איך בין געווען ביי אים אין שטוב, אלע מיינע קאלס זענען רעקארדעד, איך האב געלאזט הערן זיין רעביצין מיט אים, ווי א אינגערמאן זאגט, שוין דריי יאר וואס זיין ווייב גייט נישט אין מיק. וועל זאג איך אים ביסטו דאך א צדיק, איך וואלט מיך געוואלט טוישן מיט דיר דיין גן עדן, אז דו האסט נישט געקענט אנרירן קיין פרעמדע מענטשן און קיין יונגלעך אין קיין מקווה דריי יאר און א ווייב גייט נישט אין מקווה, זאג איך איך וויל מיך טוישן מיט דיר, זאגט ער דו פערד וואס דו ביסט, זי גייט נישט אין מקווה און איך וואוין נישט מיט איר, איך וואוין יעדע נאכט מיט איר אפילו ווען זי שותת דם וואוין איך מיט איר, א חסידישער אינגערמאן, און איך האב עס דערציילט פאר הרב ר' מאיר פוזן ווייל ער וואוינט שוין היינט אין ארץ ישראל אבער זיין ווייב איז דאך געווען א גרויסע טוערין אין לאנדאן, האט זי מיר געזאגט זי וויל עס הערן. האב איך געלאזט עס הערן אויפן טעלעפאן קענסטו אנדרייען וואס דו ווילסט זאלסט הערן א אינגערמאן זאגט אז זי גייט שוין נישט אין מקווה דריי יאר פרעג איך אים פארוואס נישט דערציילט ער א מעשה זי איז געגאנגען אין מקווה ס'איז דא עטליכע מקווה'ס און איבעראל ווי זי קומט זאגט מען וואס קומסטו צו אונז גיי צו די אנדערע און מען האט איר זייער מיאוס באליידיגט וואס קומסטו אזוי שפעט זאגט זי איך בין בסך הכל געקומען צען מינוט נאכדעם ווען די מקווה עפענט זיך. זאג מיר שפעט געקומען שפעט וואס? אה? פארכאפט אין די שיטה וואס? זי האט עס געהערט. איז פון איר הויז אין ארץ ישראל האט זי אנגעקאלט הרב פאדווא'ן דעם גראבן פערד דעם פיפל דעם בהמה. הער שטעל דיר פאר. שטייט אסר'ט חזר להתעורר. כ'האב מיך אלץ געוואונדערט. ס'הייסט דער אייבערשטער טשענדזשט זיין מיינד? חס ושלום. אונז טשענדזשן מיר אונזער מיינד. פאדווא די בהמה האט געשריבן, אז ווער ס'טראגט מיטן עירוב דער איז א מחלל שבת, נישט דא קיין כשר'ער עירוב. ס'זענען געקומען אפאר אינגעלייט, זיי האבן געזאגט אז זיי גייען מאכן טאטענהיים בית דין, זיי האבן גארנישט מער מיטן בית דין פון לונדון, און זיי גייען מאכן א עירוב. געגאנגען פאדווא, האט זיי געזאגט, איין מינוט, האלטס ענק צוריק, איך בין דאך דער רב פון פון לונדון, איך גיי דיר געבן א היתר און א הכשר אויפן טאטענהיימער בית דין'ס עירוב, און ס'וועט הייסן אז ס'איז די קהילת לונדון, און זיי האבן מסכים געווען, סא וואס איז דא געשען? סא וואס? חז ל טו האט ביז יעצט איז געווען צו טראגן מיטן אן עירוב איז רחמנא ליצלן יעצט איז געווען א נייע מעשה ס'איז געווארן גאר מותר לכתחילה אזאלעכע פעיק פאוני פראדס וואס איז היינט דא רבנים אנבעליוועבל אבער דעמאלטס זאג איך חיים משה'ן האלט דיך צו מען דארף מאכן דעם אזא מקווה האט ער זיך אויסגעלאכט נעבעך זיין זון דערטרונקען געווארן אינדרויסן פון א ים נישט אינעם ים ס'איז עפעס ארויף געגאנגען א כוואליע דעמאלטס האט ער זיך מיישב געווען ער באצאלט אלעס ווי די מקווה פאר קרייען אויט לאוד מען ווארט און מען ווארט און מען ווארט. זאגט מען מען האט איבערגעבויעט נאך צוואַנציק צימערן, זאג איך ביסט א דרעטליגער, אין לאנדאן צוואַנציק צימערן שפילט א ראלע? בקיצור לאנדאן כ'וויל ענק עפעס זאגן, השם צילך, דער אייבישטער גייט מיט ענק שפילן פארטשיזי פונקט אויף ענקער אופן אזוי ווי עטס ווילטס. שוד אלל בי עשעימד אוו יור סעלפס. אויף אלעם איז דא געלט, נאר ס'איז נישטא קיין געלט אז אז אידישע טאכטער זאל קענען גיין אין מקוה כ'האב ענק אפילו געזאגט יארן צוריק און כ'טוה אין דעם זייער שטארק, מ'דארף צושטעלן עלטערע פרויען, נשים זה כ.

ק ד דרייערס, איך דענק ווען א קליין יונגל אונז האמיר געלערנט דארטן אין די פֿינף הונדערט פֿופֿציק בעדפארד עוועניו, פלעג מען אונז אראפגיין אין די מקווה אסאך מאל, נישט געוואוסט אפילו ס'איז א פרוי מקווה, מען איז נישט געווארן היי ענד הארני ענד סעקסי, האב איך געזען א דרייער דא, איינס איז געווען צוויי דאכט זיך מיר, אפילו דריי געדענק איך, כ'דענק שוין נישט פונקטליך, כ'בין געווען דעמאלטס א קטן, כ'בין נישט באגלייבט, אבער ס'געווען דרייערס, איי שרייסט דאך יום כיפור ביינאכט און ביי די דרשה ביי כל נדרי היי יאר ביי יאר שמיי יאר דריי יאר, יא, סאך וויכטיג, אבער ס'מיינט נאכנישט אז דו זאלסט וועגן דעם נישט.

סאו בקיצור, פירטס ווייטער א גוט געשעפט מיטן אייבערשטן, לאכטס אים אין פנים, און קוק וואס ס'געשעהט. חיים משה טייערער, ביסט מיין קאזין, כ'האב דאך דיך געבעטן, מען דארף האבן א מקווה, סטעיט אוו די ארטס, און איך האב פארהאנדלט דעמאלטס מיט א יאר צוויי צוריק האט מען געוואלט, ס'איז דא די קהילה האט א גאנצן סקווער בלאק וואס מען האט גארנישט געבויעט דארט, האב איך געזאגט מאכטס דארטן די שענסטע מקווה, לשם ולתפארת, ס'האט געהייסן אקעי מען גייט עס מאכן, אבער מ'האט נעבעך צוגעבויעט פינף צימערן, וואס? דרייסטו א קאפ אלט און א ע צובראכענע מקווה'ס מיט אלט און מ'דארף איבערמאכן און מ'דארף און מ'דארף און ווער ווייסט צו ס'ליעקט נישט? פאריגע וואך בין איך געווען אויף א מקווה ס'האט געליעקט כ'האב זי געמוזט צושפארן אינמיטן ס'איז נישט מיינס א מקווה איך בין נאר דער וואס מ'רופט מיך ווען ס'איז דא טראבל יעדער רב האט מורא צו זאגן זיין מיינונג איך האב נישט קיין מורא כ'האב געהאט דעם זומער האב איך געהאט א פלאץ וואס האבן זיך געטובל'ט אפשר זיבעציג פרויען איך האב געזאגט דאס איז א לעיק דאס איז אינגאנצן נישט קיין מעיין דאס איז נישט מער ווי מים ומי תמצית ס'איז גארנישט ס'איז א פסול'ע מקווה. זאג מיר, איך ווייס אז זיבעציג פרויען האבן זיך דארט גע'טובל'ט, זאג איך, איך כאפ נישט קיין התפעלות צו ס'איז זיבעציג צו נישט, סוף האבן זיי מיר געזאגט, דאס איז געווען דארטן אין די פאוקענאוס, סוף האבן זיי מיר געזאגט, זאלסט וויסן, אונז קען מען זיך אויף דיר נישט פארלאזן, זעט אויס ביסט א גרויסער מחמיר, אונז גייען מיר ברענגען דעם גרעסטן מומחה פון ארץ ישראל, וואס ער איז א מומחה אויף מעיונות. זאג איך, מיט'ן גרעסטן כבוד, קענסט אים ברענגען, איך וועל דיר ברענגען טויזנט גוים וואס וועלן דיר זאגן גראד אויפ'ן וואסער צו ס'איז א ניין ס'איז נישט, איך טוה דאך דאס שוין אסאך יארן, ענדערש האב איך ווען געזאגט זיי ברענגען אים אראפ, איך מוז דארט זיצן בשעת מעשה ווען ער איז דארט נישט, ווייסט מען האט געשיקט מעסעדזשעס, בעלזער רב האט געשיקט א מעסעדזש צום סאטמאר רב, סאטמאר רב האט געשיקט א מעסעדזש צום פאפא רב, טשעבינער רב צום דעם, איר זאלט דארט זיצן, זאג איך, איך שעם מיך נישט פאר קיינעם, איך קען דארט זיצן, איך האב נישט קיין שום פראבלעם, און איך בין דארט געזעסן, און יענער האט אנגעהויבן, צו ווייסטו דען נישט אז דער רמא האלט אז אזוי ווי שלא לבטל בנות ישראל מפריה ורביה, איז זאל מען וועגן נוטפין מיט זאכן. אז מ'זאל נישט מחמיר זיין, זאג איך, וואס הייסט איך ווייס, איך ווייס זיכער, דאס איז דאך דער רמא, אבער לאמיר דיר זאגן, פאר יענעם רמא האסטו נאך זעקס פסולים, דאס איז שוין ביי מיר געווען דער זיבעטער פסול נוטפין מיט זחילה, און איך נעם אים אויסרעכענען לגבי א ערשטע זאך, ביי א צווייטע, ביי א דריטע, דער עולם קען דאך נישט אזוי מקווה'ס, וויל איך נישט אריינגיין דערין, ביי די פערטע זאגט ער, ער רבי, שטעלט אייך אפ! איך וויל נישט הערן איין ווארט מער! איר זענט הונדערט פראצענט גערעכט, ווען איך ווייס ס'איז דא אזאלכע מומחים אין אמעריקע ווי איר, וואלט איך קיינמאל נישט געקומען, איי וועיסטעד מיי טיים צו קומען פון ארץ ישראל. פרעגט מיך ווי קענט איר אזוי גוט די אלע זאכן, זאג איך ווייל ס'איז געווען ווען ס'האט זיך געבראכן אין ניינטין עידי די רוסישע טויערן, האט זיך עס אראפגעבראכן, פלעג איך פארן דארטן, יעדער איז געגאנגען ברענגען פלייש און תפילין און אלע זאכן, איך האב געזאגט איך בין דאך א מקווה עקספערט מיטן אייבערשטנ'ס הילף, איך וועל זען ס'זאלן זיין כשר'ע מקווה'ס, מ'האט געבויעט אסאך מקווה'ס אבער ביז מ'בויעט. דויערט דאך זייער זייער אסאך צייט, איך דענק איך האב געפרעגט דעם מנחת יצחק אמאל, איך האב זייער שטארק געוויינט, איך קום דארט אן און איך ווייס אז עס איז נישט דא קיין כשר'ע מקווה, און וואס זאל איך טון, ס'דויערט פינף זעקס זיבן אכט ניין חדשים ביז מען בויט און ביז ס'פילט זיך אן מיט רעגן וואסער, האט ער מיר געזאגט דו זאלסט ווייטער טון דיינס, דו זארג דיך נישט פאר גארנישט, זאגט ער. אין פרשת אמור, דארט וואס איז די פרשה פון די קרבנות, שטייט דריי מאל אותם, און אלע דריי מאל שטייט אן א ו', ליינט מען דאס אתם, דרש'נט די גמרא, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, און אתם אפילו מוטעים, דאס מיינט אז מען האט זיך טועה געווען, דער אייבערשטער איז אונז אלעס מוחל, אלעס אפילו מזיד, האט מיך געפרעגט דער מנחת יצחק ווי קען מען זאגן אזא דרש אז דער אייבערשטער איז מוחל אויף א מזיד, האט ער געזאגט מען מיינט אזא מזיד ווי דו ביסט יעצט, דו ווייסט אז דו האסט, זיי האבן נישט קיין כשר'ע מקווה, דו טארסט זיי נישט זאגן צו לערנען טהרת המשפחה ווייל זיי האבן נישט וואו זיך צו גיין טובל'ען, נעמסטו דאס א. אחריות אויף דיר און דאס הייסט א מזיד? נישט אז יענער איז דער מזיד, יענער איז דער שוגג, דו ביסט דער מזיד, אבער דו האסט נישט קיין ברירה, און דאס איז די שליסל פון די אלע עוסקים בצרכי ציבור, ווען זיי זעען אז ס'קומט צו א דעד ענד און זיי ווייסן נישט וויאזוי זיך צו אויפפירן. אזוי האט מיר געזאגט דעמאלטס דער מנחת יצחק. און דעמאלטס האב איך געהאט שאלות, ס'איז געווען גרויסע שטעט וואס כ'האב געקענט צומארגן עפענען א מקווה, אבער נישט קיין מקווה, עס דויערט זיך צייט צו בויען, נאר א לעיק. א כשר'ע לעיק איז יעדן לעיק און יעדע פראבלעם בין איך דורך געגאנגען מיט די גרעסטע רבנים בימים ההם און איך פלעג נעמען א העליקאפטער און פארן צו זען פון ווי די לעיק הייבט זיך אן אזוי ווערט געברענגט אין די משנה אז א מעיין מוז מען גיין קוקן פון ווי ס'הייבט זיך אן למעשה זייער אסאך מאל און מסתמא רוב מאל האב איך געטראפן אז דאס איז געווען נישט מער ווי א רי-ראוטעד ריווער וואס מ'פלעגט מיט פייפס מאכן ס'זאל נישט גיין און אויפן ראוד, און עס איז אלעס געווען שאוב. געדענק איך בין אמאל געזעצן מיט רב אלישיב און געפרעגט איך קען עס מתיר זיין בדיעבד? זאגט ער חס ושלום, דאס איז א געהעריגע פסל'ע מקווה, דו קענסט עס נישט מתיר זיין. אזוי האב איך געהאט די אלע שאלות און זעמיר דורך געגאנגען, איך פלעג שיקן לעבערטארי טעסטן ווייל אין די לעבערטארי זאגן דיר גראד צו עס איז א קוואל צו עס איז מי תמצית, ווייל זיי זעען צו עס איז דא קעמיקעלס און מינערעלס אינעווענדיג. ווען איך פלעג גראבן א קוואל, אזא ארטיזשיען וועל, פלעג איך ארויסנעמען א סעמפל יעדעס מאל איך האב עס געשיקט צו א לעבערטארי עטס וועט נישט גלייבן וואס איך זאג ענק, זיי האבן מיר געזאגט אפילו ווי טיף וויפיל מעטער אונטער דער ערד דאס וואסער איז, זיי האבן אלעס געוואוסט, באט יו העוו טו לערן, איז במילא האט מען זיך יעדעס מאל ארומגעשפילט מיט אלעם האט געטון, זיי געווען ביזי ברענגען פלייש, וואס זיי ברויכן פלייש, זאל זיי נישט עסן פלייש, עניוועי. איך וויל זאגן נאכאמאל, מען דארף נעמען אין די הענט אריין די זאך, און אין דעם זכות וואס אונז זאל מען מאכן אידישע טעכטער'ס מקווה זאלן זיין כשר און מען זאל געבן די אלע באקוועמליכקייטן זיי זאלן קענען גיין אין מקווה און עס זאל נישט זיין א אינגערמאן זאל מיר זאגן דריי יאר וואס מיין ווייב האט נישט געזען א מקווה דריי יאר איך האב עס דערציילט פאר רעבעצין פאזען האט זי געזאגט איך גלייב אייך נישט ר' נחום איך בין א תלמיד פון איר מאן איר מאן איז די גרעסטע מומחה היינט אין מקוואות ר' מאיר פאזען הייסט ער זאגט זי איך גלייב אייך נישט זאג איך איר גלייבט מיר נישט? געטס מיר אייער אייער טעלעפאון און כ'וועל אריין לייגן מיין כ'וועל אפקאלן מיין האטליין נישט די האטליין די ענסערינג און כ'וועל אייך לאזן אויסהערן א געשפרעך ענד שי ווענט וויילד זי איז געגאנגען זי האט אפגעקאלט דעם גראבן פאדעווען דעם דרעקליגער און ער האט אים זי האט אים געזאגט אזוי דו ווייסט אז ווען ס'איז געקומען מטהר צו זיין א אשה לבעלה די איינציגע בלנית די איינציגע קוקער וואס האט געארבעט יום כיפור מוצאי יום כיפור איז געווען איך פארוואס פאר יעדע פרוי איז אהיים געגאנגען זי מוז געבן איר מאן צו עסן ס'איז מוצאי תענית זיי גייען אהיים אהיים און נאכדעם צוריקקומען איז דאך געווען צופיל צייט, ס'איז קיינמאל נישט אהיימגעגאנגען, אונז האמיר געפאסט איך ווייס וויפיל פיר און צוואנציג שעה, זי האט געפאסט נאך זעקס זיבן שעה, א פרוי און איר מאן האט אויך געמוזט ווארטן וועגן הבדלה, און דאס זענען מענטשן וואס זענען געווען שוין דעמאלטס אין די גיל פון זעכציג, היינט זענען זיי כנראה אין די גיל פון ניינציג, ר' מאיר לויפט ארום צו מאכן מקווה'ס אזוי ווי א ותהליך עלמא אזוי ווי א יונגסטער, האט זי געטענה'ט צו רב פדוון, אזוי לאזט זיך אויס די גאנצע הארעוואניע, און ער איז געווארן אינגאנצן. ער טאטשט אים? ער טאטשט אים? מ'האט אנגעהויבן צו מאכן פלענס, מ'וועט מאכן פלענס אז מ'וועט מאכן אן אסיפה. רבותי, נעמטס ענק אין די הענט. ר' משה פעלדמאן, דו ביסט מיין קאזין, דו ווייסט דאס? ביסט מיר אפאר מאל א קאזין. דער פריעריגער סאדיגורער רבי, דער וואס איז געווען דיין מחותן, איך פלעג קומען צו אים אזוי פון מאל צו מאל, פלעגט ער מיר אלץ זאגן, דו ווייסט אבער אז אונז זעמיר קאזינס? זאג איך אים, ניין, איך ווייס נישט, איך ווייס אז אונז זעמיר אפאר מאל קאזינס. דו ביסט א איידעם ביי ר' ר' משה, יא. און דיין טאטע, דער פריעריגער סאדיגורער רבי, איז געווען אן איידעם ביי פעלדמאן, דאס איז אלץ אונזערע קאזינס, ר' אורי לעבער'ס אייניקלעך. סאו, לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין, רבותי, לאמיר אויפהערן צו פאפן גאט, ווייל גאט האט אונז אנגעהויבן צוריק צו פאפן יעצט. אונז האמיר געזאגט אבינו מלכנו, רעטעטעטעפאטעטע, אנגעהויבן צו וויינען, אה! ראש השנה יום כיפור, דער אייבערשטער האט געזאגט, כ'ברויך עס נישט, געט אוט אוו מיי האוז, דער אייבערשטער האט אונז ארויס געקאפעט פון א שול, דאס איז אזוי ווי א חורבן בית המקדש, א שול איז אזוי ווי א בית המקדש, פארוואס טוט עס דער אייבערשטער? ער האט טאקע נישט וואס צו טון? ער האט וואס צו טון, נישט געזארגט, ער טוט עס ווייל ער ווארט אונז זאלמיר תשובה טון, ס'איז שוין די לעצטע צייט פאר משיח גייט קומען, און טאמער וועמיר יעצט נישט תשובה טון זעמיר פינישט אויף אייביג, ס'שטייט קלאר אין אסאך ספרים, כ'האב עס געזען אין ברית כהונת עולם, כ'האב עס געזען אין אנדערע קבלה ספרים, שטייט אזוי ווי אין די צייט ווען ס'איז געווען יציאת מצרים, האבן עס נאר צוואנציג פראצענט דערלעבט, די אנדערע אכציג פראצענט זענען געשטארבן, אזוי פאר משיח גייט קומען גייט זיין די זעלבע בירורם, דער אייבערשטער גייט מברר זיין די אלע רשעים און זיי וויל נישט מאכן דעם לאנג געווארטנדיגן טאג פון אויסלייזן, זיי וועלן בלייבן און שטארבן אין חוץ לארץ און אין ארץ ישראל, סאו לאמיר זיך צוזאמען נעמען און לאמיר אנהייבן צו טראכטן. וויאזוי קען מען אונז העלפן פארן מצב פון אידישקייט, אבער נישט סאטמער מיט די שיטה מיט די קדושה, לאז אפ די שיטה מיט די קדושה, אז משיח וועט קומען וועט נישט זיין מער קיין שיטה און ס'וועט נישט זיין קיין קדושה, ס'וועט זיין משיח, נאר איין זאך, מען זאל נישט ארויסווארפן בחורים, מען זאל זען צו העלפן פאר יונגלעך און מיידלעך אז זיי זאלן האבן א סקול ווי צו גיין, וועגן דעם האט אונז דער אייבערשטער ארויסגעווארפן יעצט יום כיפור, דער אייבערשטער האט געזאגט השם צילך, איך בין ענקער שאטן, עטס האטס ארויסגעווארפן, איך ווארף אויך ארויס. וואט איר געטינג סאו עקסייטעד אבאוט? און מען זאל זעהן אז מען זאל האבן מקוואות שיינע און זויבערע און מען זאל צושטעלן די צוגעהער צו די מקוואות אז א פרוי זאל נישט דארפן זארגן איך קען נישט רופן מיין מאמע און זאגן קום וואטש מיר אלע פינף קינדער ווייל זי וועט דאך וויסן איך גיי אין די מקווה דער העז טו בי אזוי ווי אין די מקווה אליינס איז זייער גוט צניעות'דיג אלעס איז שיין געמאכט דארף זיין די צוגעהער צו די מקווה אז א אידישע טאכטער זאל נישט האבן קיין פראבלעם וויאזוי קען איך גיין אין מקווה? יעדער האט דאך מיך געזעהן, מיין מאמע דארף וויסן אז איך גיי יעצט צו מקוה, דעטס אלסא הארט ביזנעס, און ביז עטס וועטס די זאכן נישט טוהן צו די זאך, פארגעסטס פון אלע ענקערע שיטות און משיח, ס'איז נישט אין משיח לישראל, שכבר אכלוהו בימי חזקיה, אזוי זאגט די גמרא, נישט דא מער קיין משיח לישראל, מ'האט עס שוין. אויפגעגעסן אין די צייט פון חזקיהו המלך, דארט איז געווען, עס איז נישט געווען קיין תינוק ותינוקות וואס האבן נישט געקענט אלע טומאות וטהרות, און אז דעמאלטס איז משיח נישט געקומען, ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט מאכן משיח נאר ער האט פארגעסן איין קלייניקייט, צו זאגן שכוח רבונו של עולם. איז במילא קלערסטו אז ער וועט קומען צו דיר דא? דו טוסט דאך גארנישט וואס ער האט געטון, ווייז מיר איינער וואס ער קען הלכות טומאה וטהרה, איך געב א. א טויזענט דאלער פאר יעדן רב וואס זאל געבן פינף ווסתות צעטליך ער זאל אויסרעכענען און זאל ווייזן אז ער האט געקענט אלע שיטות, דעי דאונט נאו עניטינג, זיי ווייסן נישט וואס ס'טוט זיך מיט זיך, און די אלע וואס זיי פסק'ענען אין מראות ווייסן אויך נישט וואס ס'טוט זיך מיט זיך, ס'איז געווען דא הרב גאלד ער האט שוין אפגעפייגערט, איך האב געזאגט אז ער פסק'נט נישט גוט, איך האב געדארפט בויען זיין מקווה, שפעטער עפעס כ'האב געזען אז ער האט אנגעהויבן צו פסק'נען שאלות, א יונגערמאן קומט אריין פרעגט א שאלה הייבט ער אים אן צו פרעגן וועגן בעדרום ווי דיק די מאטראץ איז און צו אויפן ווייב, צו אונטערן ווייב, האב איך געזאגט וואט דע העל איז דיס, דעטס דיס, דאס האט נישט צוטון מיט הלכות נידה, ער ווייזט דיר א שמאטע, דו האסט נישט מיט דעם צו רעדן איין ווארט, נאר איין זאך אז דו ווילסט קענסטו אים פרעגן אין וועלכע טאג פון די שבעה נקיים זי האלט, וואס איז א חילוק צווישן די ערשטע דריי טאג און די אנדערע פיר, און אפילו דאס האט מען אויך מבטל געווען, איך האב געפרעגט אסאך מורי הוראות פארוואס זעה איך נישט מען זאל פרעגן פון וועלכן טאג פון די שבעה נקיים דאס איז, האט מיר דער מורה הוראה געזאגט, ביקאויס יו קענט געט טו פערסענעל טו די לעדי. איי שטייט נישט אין שולחן ערוך א חילוק צווישן די ערשטע דריי טאג און די אנדערע פיר טאג? העי, יו סטיל קענט געט טו פערסאנעל. האבן די חכמים און די רבנים געהאלטן דעט יו שודנט עסק. אזוי זאגן זיי מיר. כ'ווייס נישט צו זיי זענען גערעכט צו נישט באט אז מען פרעגט נישט מוז דאך זיין אז זיי זענען גערעכט. און די אלע זאכן מוז מען נעמען אין די הענט אריין ווייל ווייל ווען נישט די רעסט איז אלל באלאוני ווייל אלעס וואס עטס טוטס מיט אלע שיטות און מען שטעלט צאם געלט, ס'איז דא יעצט טויזענטער אלמנות, טויזענטער יתומים, מען שטעלט צאם געלט פאר יעדן, כ'וויל אייך זאגן א אינטערעסאנטע זאך בדידי הוה עובדא, איך האב מיטגעמאכט א פרשה, געווען איינקויפן פאר סוכות, געווען איינקויפן אויף יום טוב, און כ'האב נישט באקומען פון לויפערן אזא צעטל אז כ'קען באקומען קמ קמחא דפסחא, כ'ווייס ווי ס'הייסט, ניין ניין, כ'האב איינגעקויפט פאר מיין געלט, זעה איך עפעס א מיידעלע וואס בערך צען יאר אלט איז זי, איך ווייס, שי לוקט ווערי ווערי ווערי יאנג, נאך בעפאר די טיענס. הער איך ווי זי רעדט מיט איינעם אויפן טעלעפאן און זי זאגט אזוי, כ'זע ס'דא דא הדסים אזוי לאנג און אזוי לאנג און כ'זע נישט משולשים און ס'קאסט אזויפיל געלט, פאר וויפיל זאל איך נעמען? סאו איי סעד טו מייסעלף דערס סאמטינג גאוינג אן היער. אזא מיידעלע דארף קומען אין א סטאר און זי האט נישט משולשים מיט ארויף מיט אראפ מיט כ'זע נישט, איי דידענט אנדערסטענד וואטס העפענינג. שוין נו, איך וועל דאך נישט אלעס פארשטיין. פאר נייגעריקייט, אאוט אוו קיוריאסיטי, קוים האב איך איר געוואלט געבן א פסק. ווי קומסטו צו איר טון אזאלכע זאכן? באט איך ווייס איך האב געגעבן א פסק, דעטס איט, דאס איז וואס משמרת הפופיק זוכט, ניין ניין ניין איך קען זיי נישט געבן די סעטיספעקשאן, גיי איך צו צו איינעם דארט און זאג מיר דו זעסט דאס מיידל? ווער איז דאס מיידל? קענסט דאס מיידל? זאגט ער וואס הייסט זי איז דאך נעבעך א קיילעכיגע יתומה, זי האט נישט קיין טאטן און נישט קיין מאמען, האב איך דעמאלטס פארשטאנען אז צו וועם האט זי גערעדט, זי האט גערעדט נישט צו איר טאטן און נישט צו איר מאמען.

אייער מוצלח וועט דערפון, אבער די קאראנע האט מורא געהאט דערפאר איז ער נישט געקומען אן צו מיר. עניוועי, בין איך געגאנגען און עס זאגט מיר דער רב, איך וויל דיר געבן פינף הונדערט דאלער פאר די משפחה. איך זאג, גוט, איך קען דאך נישט געבן פאר א מיידל פינף הונדערט דאלער, ווייס איך נישט וואס צו טון דערמיט, איך מוז דערגיין ווער דאס איז און ווער ס' וואטעווער, ווער ס' באלעבאס אויף די משפחה, ווער עס האט איבערגענומען. און איך האב זיכער געוואוסט ס'איז זיין מענטשן, איך ווייס איך האב א טאכטער, זי האט שוין ברוך השם אדאפטעט א קינד, זי האט שוין חתונה געמאכט א קינד, און זי האט א שטוב פון אייגענע קינדער אויך, קיין עין הרע. און זי האט שוין אדאפטעט א צווייטע און יעצט האלט זי ביי נעמען א דריטע, ווייל זי האט אמאל געזאגט אז מען געט שוין צו עסן פאר פינף געט מען שוין צו עסן פאר זיבן ס'איז שוין נישט קיין גרויסע נפקא מינה, בקיצור בין איך געוואויר געווארן אז דאס מיידל האט אינגאנצן נישט א אמת פלאץ ווי זי גייט זיין נאך די ימים טובים, האט מען געטוהן אין דעם, נאר נישט סאקמער קאקמער, עס האט זיך ארויסקלאפן פון קאפ, סאקמער האט געפייגערט האט ערלעדיגט. געלט. און ס'איז דא משפחות וואס האבן איבערגענומען, דאס הייסט מ'האט אוועקגעגעבן עטליכע קינדער פאר יעדן פאר געוויסע משפחות. האב איך יעצט דעם טשעק דא פון די פינף הונדערט דאלער, זאג איך פאר דעם רב דו מוזט עס צוריק נעמען ווייל איך קען עס נישט גיין דעליווערן ווייל מ'געבט נישט פאר יענעם קיין געלט ווען איינער האט זיך אונטערגעגעבען אויסצוהאלטן, און אזוי איז דא צענליגע, עטס ווייסט נישט. ווייל עטס רעדט זיך נאך אלץ איין אז די שיטה הקדושה העט אונז ברענגען משיח'ן, ס'העט אונז ברענגען משיח, ס'העט נישט ברענגען גארנישט, מ'האט אזויפיל מצוות זיך געקענט יעצט איין. קויפן מיט אלמנות און מיט יתומים, נאר וואס משמרת הפופיק וויל דאס נישט, ווייל זיי קענען באשטיין זאל האבן א ליסטע פון יעדע אלמנה און זאגט קומט ערב שבת איך שיק אייך אריין א שיינעם בוקעי מיט פלאוערס און דינסטאג אינדערפרי קאלט מען עס אפ העלאו אר יו עלאון? שקצים, איך האב געווארנט און איך האלט אין איין ווארן איך העל עס ווארענען ביז משיח העט קומען העל איך ווארענען מען טאר נישט צולאזן די חיות אז זאלן רעגירן אויף אונזערע פרויען און אויף די קינדער איינער האט מיר געזאגט אז א גרויסע מחנכת אין בארא פארק, פון מיינע גרויסע חסידים, איר פארשטייט, זאלט זיך אויסלערנען איין זאך, מיין ווייב זאגט אייביג דו האסט נישט קיין פרענדס און דו האסט נישט קיין שונאים, דו האסט אדער פארברענטע חסידים מיט ידידים, אדער פארברענטע מענטשן וואלטן דיך דערהרגעט. ס'איז נישט די נארמאלע עטיטוד. בקיצור, איז געווען דארטן א אסיפה, ס'געווען אין באבוב, איך זאג אים ווי ס'איז געווען, ס'געווען אין באבוב, נישט פארטי פייוו נאר פארטי עיט, פאר מיר איז באבוב פארטי פייוו גארנישט, א דרעק,

פסוקים, שיגעט מיר וואס ער איז, ער האט אין יעדן גמרא דאס אריינגערוקט, און אויף דעם איז ער געגאנגען שנארן געלט, דער זוהן איז געווארן אן אונטערשרייבער, שכח פארן אונטערשרייבן, עס איז געווען אין באבוב, עלטערע פרויען זיך צוזאמגעקומען, זיי האבן גערעדט אזוי ווי נחום ראזענבערג און נאך קופות שמונה, מען האט דארטן באשלאסן אז דער גרעסטער חורבן פון אונזער דור איז די באבעס, ווייל דאס איז קלאר, קיינער גייט נישט כאפן א מיידעלע אין די גאס און איר אראפציען די בודזשעס.

א מנשה פרידמאן, ער האט נישט געזען אויפצוארבעטן דעם עולם, איך האב אים אמאל געטראפן, איך האב אים געזאגט אז ס'איז דא אינגעלייט, איך איך אליינס פלעג פארן מיט די קווארטער נאך זיבן פינף און צוואנציג נאך זיבן באס פלעג איך פארן אויף מאנהעטן, אכט בין איך שוין געווען ביי די ארבעט, איך האב געזאגט א שיעור, און ס'איז געקומען צוואנציג פינף און צוואנציג אינגעלייט צו דעם שיעור, ביי אים איז געשטאנען אז. ער עפענט, איך ווייס נישט, ער האט געעפענט זיין טיר, האב איך געזאגט פאר די קהילה ס'איז נישט ריכטיג אז די מענטשן זאלן האבן צו פרעגן שאלות, האט מען אויסגעשטעלט א צעטל אז ווער ס'האט שאלות נשים קען אריינקלאפן אין דיין'ס דערהיים און נאו קוועסטשענס עסקד, איז די דיין געזעסן דארטן און האט זיך ארומגעשפילט מיט זיינע משוגעים, ס'איז געווען שיען זיין סנדר וואס האט געהאט א בעיקערי, עטס קענטס אלע משוגעים, איך קען נישט די אלע סאטמארע בהמות. פרעגט דער דיין דעם אינגערמאן, וואס עפעס קלאפסטו אריין? זעסט נישט אז מענטשן זיצן דא? און יענער זאגט, כ'האב געהערט וואס זיי האבן גערעדט, זיי האבן גערעדט פאליטיק, דאס און יענץ, רעדט דער דיין ווי א פאליטישאן, א דר'ערדליגער, וואס קלאפסטו דא אריין? זאגט די אינגערמאן, אנטשולדיגט, כ'האב געזען שטייט דא א צעטל אז טאמער האט מען שאלות נשים קען מען אריינקומען, ער האט אים אנגעשייגעצט, נאכדעם פרעגט ער אים, לאמיך זען די שאלה, האט יענער געזאגט, כ'ברויך שוין נישט, כ'האב שוין נישט קיין שאלה, ווי אויסן אייבשעצונג געווען אמאל אזא מעשה, טאטע האט אים געפרעגט, ער האט געגעסן קאשע, האט ער אים געזאגט, כ'וויל דיך פרעגן א קשיא, זאגט די טאטע, אין משיחין בסעודה? נאכדעם ווען כ'האב געענ ווען ער האט געענדיגט עסן זאג איך כ'קען דיך דאך יעצט פרעגן א קשיא זאגט ער עס איז נישט דא קיין קשיא ס'איז נישט דא גארנישט פארשטייסט איז געגאנגען דער דיין האט אים גוט אנגעשייגעצט זאגט ער כ'האב שוין נישט וואס צו פרעגן זעקס יאר שפעטער טרעפט ער מיך כ'מיין איך פלעג פארן אין דעם זעלבן באס און זאגט ער כבוד הרב, פון יענער דער צייט ער האט שוין זעקס יאר נישט געפרעגט קיין שאלות ער האט נישט וועם צו פרעגן דער דיין האט אים אפגעשייגעצט און ער ווייסט נישט וויאזוי צוריק ארויפצוקומען אויף די רייט טרעק.

אה שוין למעשה איז שוין נישט געווען אזא מין בהלה, מען האט שוין נישט געשטעלט געפאצטע קליידער מיט געשמאצטע קליידער. א אינעסענט בחור'ל קומט צו מיר צו און פרעגט מיך אמאל, נישט יעצט, יארן צוריק, וואס הייסט געפאצטע קליידער? זאג איך, ס'איז א טעות, א טעות הדפוס, מ'מיינט געפלאצטע קליידער? למשל א פרוי האט א טייט דרעס, ס'פלאצט אויף, טאר זי נישט גיין דערמיט. וואס זאל איך זאגן דעם בחור? האט מיר געזאגט איינער א גרויסער מחנך, זיי זענען ברוגז אויף דיין האטליין, זיי פלעגן ארויסשטעלן פאר די ימים טובים אזאלכע ניבול פה, אפילו די יאהרן וואס איז שוין נישט געווען אזוי פיל איז געווען איינס מיט אזאלעכע ניבול פה ער זאגט איף יו טרענסלעיט דיס אין אינגליש איז דיין האטליין נאך נישט א מיליאן פראצענט אזוי ווי זיי נאר זיי מעגן ווייל זיי זיי האבן אטאריטעיט זיי האבן געמיינט זיי האבן זיי האבן גארנישט זיי האבן א דרעק האבן זיי, מ'האט גענומען דא א יצחק יונה שטערן לא קרא ולא שנה רעדט מיט בחורים נבלות און מיר האבן די בחורים געלאזט הערן טעיפס איך האב זיי געזאגט ברענגטס מיר טעיפס זיין זוהן האט אנגעכאפט פרויען ביי די מחילה ווייל ער האט געוואוינט דא אויף עפיסאוד נײַן, און מ'האט אריינגעלייגט אין די, די פרויען האבן זיך קאמפלעינט, ער וואוינט שוין נישט דא, ער האט שוין חתונה געהאט, זיי האבן אריינגעלייגט ווידיאו, ער איז געגאנגען ער מיט זיין ווייב יצחק לבנה שטערן, האט ער אויסגעבראכן די ווידיאו, ער האט אבער נישט געוואוסט אז ס'איז געווען זעקס, ער האט ארויסגעבראכן נאר איינס, די אנדערע פינף האבן געכאפט ווי זיי ברעכן ארויס אויך, דאס איז געווען אונזערע מחנכים, און זיי האבן זיך געלעקט, י י ד ד ד, איך לעק מיך נישט צו ענק, איך האב ענק אלע טיף טייער אין דער ערד. און אזוי ווי עטס האטס נישט געוואלט אויסהערן די מוסר וואס מ'האט ענק געזאגט, האט דער אייבערשטער געזאגט יעצט נעם איך איבער די לייצן, און יעצט האלט דער אייבערשטער ביי די לייצן און קלאפט און שניידט, ווייסט וויפיל מענטשן זענען נעבעך געשטארבן, און ווייסט וויפיל יונגע מענטשן זענען נעבעך געשטארבן, און איך וויל ענק זאגן איין זאך, איך קען ענק זאגן, איך האב אינטערוויוט מסתם הונדערט מענטשן וואס האבן געהאט קאראנע, הונדערט מענטשן, דו ווייסט אז קיין איינער איז נישט געזונט? קיין איינער נישט! טאמער זאגט דיך איינער ער איז פולקאם געזונט איז ער א ליגנער, ער איז נישט געזונט, איך האב איינס דא א שכן א געזונטער אינגערמאן ס'האט אים גארנישט געפעלט, אפישעלי האט ער נישט געהאט די קאראנע מיט א אן אטעק, ער קען נישט וואקן, ער וואקט פֿינף סטעפס, הייבט אים אן די פיס צו רייסן, גייט ער צום דאקטער זאגט אים די דאקטער דעטס וואן אוו די סימפטאמס פון קאראנע, מ'האט אומגליקליך געמאכט גאנץ כלל ישראל. קען נישט חתונה מאכן געהעריג, נו, עטס האטס געוואלט זיין חכמים? שפילטס ענק ארום מיטן אייבערשטן. איך בין נאר נחום ראזענבערג, איך האב ענק נישט געזאגט גארנישט קיין חידוש, איך בין נישט קיין נביא, איך בין גארנישט, איך האב ענק נאר געזאגט וואס עס שטייט אין די חומש און אין די גמרא, אז מען לאזט א יונגל גיין אין א מקווה און ער זעט אן ערווה פון א אנדערן, איז קומט ער צו צו זרע לבטלה, קומט א נערס, און אין שומר אמונים שטייט אזוי, שטייט אז איין הסתכלות אסירה קענען טויזענט. טבילות נישט אפוואשן, געזען ווי יענעם הענגט די פיפיק די ערווה, דעטס איט, קיל די מען, וואס האסטו צו גיין דארטן, נו האסט געלאכט, יעצט לאך איך, הו לעפס לעסט לעפס בעסט, יעצט הייב זיך אן צוריק צו קערן צום אייבערשטן, זאגסט אבל אשמים אנחנו, פארגעסטו די ווארט די שיטה מיט קדושה, און די אלע זאכן זענען בול שיטה. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'שטייט דא שילה למען תינוקות של בית רבן, טייערע אידן, אנשי שלומינו והורי התלמידים שיחי', די איינציגע וועג בדרך הטבע פטור צו ווערן פון די רעד זאון, ביי די וועי כ'בין געוואלט זאגן פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט א רעד זאון, ווייל אין אלע פלעצער ווי ס'איז געווען בתי זונות, למשל אין אמסטערדאם, פרעגסט מענדעלע אמסטערדאמער, ס'הייסט די רעד זאון, ווייסט דארט טארן זיך נישט דרייען נאר נישט נארמאלע מענטשן, נאר חזירים. עניוועי, סאו דאס הייסט רעד זאון, דאס איז צו ריזעמבלען וואס עטס האטס געטון מיטן אייבערשטן אלע יארן, איז די איינציגע וועג איז אז מען זאל זיך גיין יעדע וואך טעסטן, און דעמאלטס וועט מען פטור ווערן פון די רעד זאון. און ווער איז אונטערגעשריבן? ס'איז עס שטייט אזוי, חוב מוטל על כל אחד ואחד אנשים ונשים לבדוק את עצמם בבדיקת הקורונה. כ'וואלט געוואלט וויסן די דיינים, מ'ווייסט יעדע פרוי דארף זיך אויכעט כסדר בודק זיין אין די שבעה נקיים, און ווען זי וויל מאכן הפסק, טהרים, ס'קומט א יום הווסת, פון דעם האט עטס קיינמאל נישט גערעדט, וואס דאס שטייט שוין נישט אין שלחן ערוך, עטס האטס אייגענע שלחן ערוך'ס? עניוועי, איז אונטערגעשריבן אזוי, אשר אנשיל עקשטיין, דומץ בעלז, חיים דוד כץ, דומץ קהל יטב לב סאטמאר, שיע רובין דער בהמה פון באבוב, באבוב פארטי פייוו, נחמן יחיאל מעכל שטיינמעץ, דומץ סקווער בארא פארק, ברוך אברהם הערש האראוויץ, ראש מתיבתא, עץ חיים באבוב. חיים מאיר האגער בן הרב הצדיק מוויז'ניץ, ווייס איך נישט וועלכע, פארטי פייוו פיס סיקסטי פאר עיטי טרי, לוי יצחק גרינוואלד, דומץ קהילת יעקב פאפא, בארא פארק, צבי הלוי האלפערן, דומץ וויען בארא פארק, דוד משה טווערסקי, בן כבוד קדושת האדמור מראחמסטריווקא, קראחמקראחמקראחשמסטריווקא, חיים שלמה סגל טירנויער, דומץ קהל תורת חיים וויז'ניץ. משה פרידמאן, דומץ קהל יטב לב סאטמאר, און שרגא האגער דער משוגענער קאסובער דאגי אב בית דין קאסוב. דאס זענען אונטערגעשריבן דא דא אזוי, איינס צוויי דריי פיר אכט צוועלף רבנים אין א שטאט ווי ס'איז דא הונדערטער און הונדערטער רבנים. וואס ווייזט דאס אונז? אז זיי זענען בהמות פון די שטאל. דו טארסט דיך נישט גיין מתדיין זיין פאר א גוי און דו טארסט דיך נישט גיין אים געבן בלוט און ער זאל דיר זאגן ס'איז גוט צו ס'איז נישט גוט. אזוי האט דאך. אהרן אריינגעכאפט נעבעך די באקאנטע משפחה, כ'וועל נישט איבערזאגן זייער נאמען יעצט, אהרן האט געטענה'ט אז זי איז פרעגנענט, און זי האט געטענה'ט איך גיי צו עני דאקטער איך וועל דיר ווייזן כ'בין א בתולה, אויסער האט זי געזאגט אז טאמער בין איך אזוי ווי יאשקע פאנדראק'ס מאמע, דעמאלטס קען איך זיין שוואנגער אלס א בתולה, ווייל זיי האבן דאך איינגערעדט פאר די וועלט אז יאשקע פאנדראק'ס מאמע איז אויך געווען א בתולה, דאס הייסט די באלאוני, און ער האט געשיקט זיין ווייב די דר'עטליגער, אהרן האט געשיקט זיין ווייב, און זי האט געטענה'ט אין קאורט אז זי איז די העפי מאוזעס, אן אייניקל ביי ישמח משה זיי און זי האט געטענה'ט אין קאורט אז שמואל זאגט ער קען הטיה, ער ווייסט וויאזוי מען בייגט א פרוי אויף א זייט און מען קען אריין גיין מיט זרע און מען זאל נישט לעכערן די בתולים, און די דזשאדש האט געלאכט, זי האט ארום מאדערן סייענס ווי דאן וויידער, דעטס איט, דו האסט געמאכט אזא חילול השם, דו ווייסט אפילו נישט וואס דו האסט געמאכט, און דאס האט מען געטון מיט א משפחה מיוחסת בישראל, פארוואס האט מען עס געטון, ווייל אהרן האט געמאכט דארטן געלט אז ער האט צוגענומען די מאמע און די קינדער זענען געבליבן יתומים, סא דער אייבערשטער האט ענק געגעבן יעצט גענוג יתומים, אהרן דו ביסט שיר געבליבן אין דעם קאטעגארי. דיין ווייב האט אויך געפעלט א האר ס'זאל אפפייגערן אזוי ווי אלע שקצים. נאר זי האט מסתם געהאט א אויסרייד פארן בית דין של מעלה, כ'האב געטון וואס מיין מאן האט געהייסן. איך ווייס נישט, איך האב נישט געלערנט די גמרא מיט שמואל מיט הטיה, אבער ס'איז נישט אמת אז זי איז אזא רשענטע, זי האט מיטגעארבעט מיט אלע רשעות, מ'האט דארטן געטון דאס גרעסטע רשעות, איז במילא צאלט זיך דאס אלעס יעצט צוריק נעבעך. בקיצור, איך זאג נאכאמאל. פאר מענטשן, עטס זאלטס נישט גיין ווייל דאס וואס דאס וואס מען וויל ענק זאגן אז די זאון און מ'עט זעהן אז דא איז נישט דא קיין קעיסעס, דא איז דא רשעים וואס ווילן אונטערברענגען אידישקייט, קאומא, דיבלאזיאו האט עס אלץ געוואלט אונטערברענגן נאר יעצט האבן זיי נישט קיין מורא אפן צו זאגן רשעות, געזעהן ס'האט זיך אפגעטון די לעצטע פאר חדשים, זיי האבן נישט קיין מורא צו זאגן אפן וואס זיי ווילן און אז זיי האבן א נייע וועלטס איינארדענונג, און די נייע וועלטס איינארדענונג איז אז נאך פופציג ברויך מען דיך נישט האבן, ביסט שוין עניוועי נישט גוט און געזונט, קאסט אונז נאר געלט, און די גרעסטע מיליאנערן זענען דא אינוואלווד, דער וואס ס'מאכט די קאמפיוטערס, די אלע, איך וויל נישט זאגן די נעמען, איך ברויך נישט קיין לאו סוטס, אבער ס'שטייט איבעראל אין אלע צייטונגען דא אין אמעריקע און אין ארץ ישראל, זיי רופן עס אן די נייע וועלטס איינארדענונג, און דעטס וואט איט איז, און ממילא זאלט עטס וויסן אז עטס האטס גרויסע פראבלעמען.

אן האטליין פאר בחורים, איך ווייס אין מאנטריאל איז געווען א מגיד שיעור, איז געווען דעמאלטס נאך א מגיד שיעור, היינט איז געווארן דער ראש ישיבה, איז געווארן די גאנצע דיין אין סאטמאר, ער האט געזאגט איז בחורים האבן געזאגט ער פלעגט זאגן גיי הער אויס נחום ווייל ער קען נישט אזוי רעדן, אוודאי קען נישט ער איז דאך א ראש ישיבה דארף דאך האבן רעספעקט, איך רעד ווי אזוי איך וויל, איך לאך פון ענק, איך ברויך נישט ענקער געלט, לא חמור אחד מכם נשאתי, איך לאך פון די גאנצע שיטה און פון אלעם וואס עטס האטס אונז געטיטשט, אונז דארף ארום אפ טו דעיט צו וויסן וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט. און אמאל האסטו דארטן דעם משוגענעם שטיינמעץ, דער רויטער שטיינמעץ, ער לעקט זיך אין סקווער סקווער האט אים נישט געלאזט עפענען א ישיבה קטנה. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? משה פרידמאן, דאס איז חזקאל רוט'ס איידעם, יא? ער גיבט דעם הכשר אויפן סאטמארע בוטשער, איך הער מ'האט שוין צוגענומען נאך, די אנדערע דארטן דער כץ, חיים דוד כץ, ער גיבט א הכשר אויף די סאטמארע פלייש, איך בין נייגעריג צו וויסן צו מען לאזט אים בכלל אריין.

פערד וואס דו ביסט, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? ער איז געווען דער וואס האט געוואלט וועגן ברוך מרדכי'ן אויך, דער בראון בעג איז אים אויך אנגעקומען פון צוויי הונדערט טויזנט דאלער און געזאגט מען זאל עס קומען אויפפיקן, נאר עס איז נישט געווען קיינער וואס איז אזוי אינטערעסירט עס אויפצופיקן, סאו קאסובער דאגי, שרייב נישט אונטער, גיי ביל ווייטער, כ'האב דיך ארויפגעלייגט פאריגע וואך, כ'וויל עס נישט איבערלייגן נאכאמאל. יעצט אזוי גרינג אז ס'זאל זיך טוישן די גאנצע אמעריקע, אלעס זאל זיך טוישן אויף לינקס, כ'וויל עטס זאלט אויסהערן דא פון אן ארץ ישראל'דיגן סטעישן וואס מ'האט אינטערוויוט, קעמעלע, עמלק, דאס איז קעמעלע, הערטס אויס. דיס איז קעמעלע העריס, ווייס פרעזידענט נאמעני פאר די דעמאקרעטיק פארטי, ספיקינג אבאוט די אנארקיסט בלעק לייווס מעטער און אנטיפא פראטעסטערס. איי קנאו דעט דער אר פראטעסטס סטיל העפענינג אין מעידזשער סיטיס אקראס די יונייטעד סטעיטס, איים דזשאסט נאט סיאינג די רעפארטינג אן איט דעט איי דעט איי העד פאר די פירסט פיו וויקס.

ווידיאוס. שוין האט דער עולם געהערט ווי אונז האלט מיר דא, אונז זעמיר גוט אין דר'ערד נעבעך, מען דארף זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, אונז זעמיר שוין געגאנגען צו ווייט, יעצט וויל איך ענק ארויף לייגן א גאנצן פון יוראפ וואס איז א טעלעוויזשען וואס זיי ברענגען אז ס'איז נישט קיין אפעדעמיק, ס'איז סתם אמעריקאנער פראפאגאנדע, הערטס עס אויס, ס'איז זייער וויכטיג. איי וואנט טו סטעיט דעט ווי דו נאט העוו עי מעדיקעל פענדעמיק אר עפעדעמיק, ביקאוז דאוז ווארדס אר אלסא יוזד טו.

נאו די פאניק איז אווער. ווי העוו אין די נעדערלענדס נאו די רעגולער פרעס פאבלישינג די ניוס דעט די PCR טעסט איז נאט א קארעקט טעסט סאו איים ווערי העפי אבאוט דעט סאו דער איז האופ טענק יו. האט עטס געזען? א איד האט אמאל געזאגט ער האט אויסגעפאפט די גאנצע שטאט פראג, פרעגט מען אים ס'איז דאך געווען זייער א קלוגע שטאט פון מענטשן, וויאזוי האסט אזא בהמה ווי דו געקענסט אויספאפן די גאנצע שטאט? זאגט ער כ'האב געהאט א בראשית חומש און יעדער האט געפרעגט וואסערע חומש דאס איז האב איך געזאגט ס'איז א שמות. חומש. יעצט הייבט אן ארויסצוקומען די אלע רישות וואס דא איז פארגעגאנגען מיט דעם צושפארן, זיי האבן געוואלט ווייזן אז זיי קענען קאנטראלירן דעם עולם מיט צושפארן אויך, זיי האבן געוואלט זען ווי שטארק דער עולם לאזט זיך. יעצט, איך האב אייביג געזאגט אז ס'איז א ספק פיקוח נפש און מ'איז מחלל שבת, מ'דארף פאלגן, אבער קוק וואס קומט יעצט ארויס, ס'איז איין בול שיט סטארי די גאנצע זאך, קודם איז מען געוואויר געווארן אז די נומבערס זענען געווען אנגעבלאזן זייער שטארק, ס'איז נישט געווען אפילו אזעלכע נומבערס, נאכדעם זענען זיי געוואויר געווארן אז יעדער האט מיטגעארבעט, און איך וויל ענק עפעס זאגן, ס'דא מ'געט פאר די קינדער טשיריאוס זיי שלינגען עס אראפ ס'בלייבט ביי זיי און ס'מאכט קאפיס פאר די רעסט אוו דעיר לייף מ'קען עס נישט ארויסנעמען, ווער איז געווען פון די גרויסע ידידים וואס האבן עס אימפלעמענטעד? בנימין נתניהוי! שעים אן יו! שעים אן דיס האול גאווערמענט! איי טינק איטס טיים יו שוד ריזיין ענד שוד געט קיקד אוט! סאו עניוועי רבותי ס'איז נאך דא האפענונג! וויל' מערטשעם אונז 'מיר עס דורך שווימען און מ'עט עס מערטשעם קענען פארציילן אין פריידן אזוי ווי אונזערע עלטערן האבן אונז פארציילט די מעשות פון די צווייטע וועלט מלחמה. דא וויל איך ענק לאזן הערן ווי דזשאו ביידען, ס'איז אויף א טעלעוויזשן שאו, ווי דזשאו ביידען, בערני סענדערס פארהערט דזשאו ביידען, הערטס אויס, ס'איז זייער זייער אינטערעסאנט, כ'האב ענק שוין געזאגט, איך האלט אז דער דזשאו ביידען איז נישט אזא בהמה ווי ער מאכט זיך, ער האט מורא מ'זאל אים נישט אהערנעמען פאר די אלע גניבות וואס זיין זון האט געמאכט מיט אלעם, מאכט ער זיך אזוי אז ער איז א חוצניזשיג, אבער ער איז נישט, זארג זיך נישט, ער איז שרוד, הערטס אויס. לעט מי עסק יו א קוועשטען דזשאו, יו אר רייט היער וויט מי, האב יו בין אן די פלאר אוו די סענעט? יו ווער אין די סענעט פאר א פיו יערס, יא? טיים ענד טיים עגעין טאלקינג אבאוט די נעסעסעטי וויט פרייד אבאוט קאטינג סאשעל סעקיוריטי, קאטינג מעדיקעיר, קאטינג וועטערענס פראגרעמס. יו נעווער סעד דעט.
נאו. ווען איי ארגיוד דעט ווי שוד פריז פעדערל ספענדינג, איי מענט סאשעל סעקיוריטי עז וועל. איי מענט מעדיקעיר ענד מעדיקעיד. איי מענט וועטערענס בענעפיטס. איי מענט עווערי סינגעל.

איי דידנט וואנט טו געט אין א סיטועישאן ווער דיס ביקעים ענד דען איי ווען איי הערד אלל דיס אבאוט די ענד איט וואז לעדזשיטעמעט עקספעקטינג א קאל וואי עווערי טיים די פאון רענג וואי ווי ענד סאו איי איי ספאוק טו סאם לידינג ווימען אדוואקעטס אין דיס עריע הו סאמוואן נו האט עטס געהערט נעבעך נעבעך נעבעך פארלוירן דעם שכל. נו. דעיס די פרויען האבן עם געקארנערט אזוי דארף מען טוהן מיט ברוך מרדכי לעבאוויטש און מיט די אלע חזירים וואס אונז האמער דא האט עטס א ראש ישיבה א חולה רוח נעבעך ער איז געווען דער וואס איז געווען אינוואלווד מיט א גט אויק מבטל געווען די קידושין נע ס'איז יענע שקצים די רבנים הערטס אויס. סאו יו בילי סאו די ראש ישיבה פילס דעט עווריוואן שוד וואוט פאר דאנעלד טראמפ דעטס. האנדרעט פערסענט עווערי איד ענד עווערי גוי. דעטס רייט. עווערי גוי. איטס גוד פאר די גוים טו?
איטס גוד פאר די שווארצעס מאר דען אבאמא עווער דיד פאר די שווארצעס וואט דיד אבאמא עווער דו פאר. שוין, אזוי זעען מיר אונז אויס. ער איז א ראש ישיבה, א שר הישיבה אין פילאדעלפיע, פילאדעלפיע, דאס איז דאך פעדאפיליע. אזוי ווי ס'איז פאר די וואלן וויל איך ענק ארויפשטעלן זייער א שיין שטיקל, עטס וועטס הנאה האבן פון דעם. הערט אויס וואס דא טוט זיך. ס'איז אלץ בלשון סגי נהור, ס'גייט צוריקצוועגס, עס איז צו הערן, דזשאסט פוט יור מיינד טו איט.
Oh hey there!

עד טו די וויילענס אין א נאמבער אוו די סיטיס עז ווי סאו אין קענאושא ענד עז ווי סין אין פארטלענד אר יו פרעפערד טו ספעסיפיק אלרייט איף הי קיפס קאנדעמינג ווער גאנא האוו טו גיוו הים א קוין לייק מאריאו עווענטשעלי היל געט א פרי לייף באט דעט וואזענט א ווערי גוד קאנדעמנעישאן איי לייק הים הארד ענד פעסט איטס נאט לייק הי אלרעדי קאנדעמד ווייט סופרעמעסי טו דעט סעים רעפארטער פאר יערס ערליער איז איט? וואט אר יור וויוס אן די קו קלאקס קלען

קארנער. יו גאט מאר קוועשאנס באט איי טעל יו איף יו האב א פראבלעם פיגערינג אוט וועדער יור פאר מי אר טראמפ דען יו עינט בלעק. איט דאנט העוו נאטינג טו דו וויט טראמפ. אקעי סאו וויי עם איי ביאינג טאלד טראמפ איז די רעיסיסט און ביידען איזנט? איט אפיערס די מידיע איז טרייאינג טו דיווייד גוד פיפעל אן באוט סיידס. וועל אפטער דזשאסט א פיו אוו דיז קליפס איט גאט מי טינקינג. איי דיסיידעד טו דיג אפ א הענדפול אוו טיימס טראמפ קאנדעמד ווייט סופרעמעסי ענד דען סעווערל טיימס ביידען וואס רעיסיסט טו שאו וואט יו נעווער

וויט אינקרעדיבלי דיפרענט עטיטודס אבאוט דיפרענט טינגס. דזשאו סעז שיט דעט איווען פיפל וויט טורעטס גאו נאו. ווי העוו דיס נאושען דעט סאם האו איף יור פאור יו קען נאט דו איט. פאור קידס אר דזשאסט עז ברייט אנד דזשאסט עז טאלענטעד עז ווייט קידס. איי דיסעוואוד דעיוויד דוק אנד איי דיסעוואוד הים די דעי ביפאר אט א מעידזשער ניוס קאנפרענס וויטש איז סורפרייזינג ביקאוז הי וואס עט די מעידזשער ניוס קאנפרענס.

טו קאדעל די רעפיוטעישאנס אוו סעגרעגעישאניסטס אוו פיפעל הו איף דעי העד דעיר וועי איי וואלד ליטערלי נאט בי סטענדינג העיר עז א מעמבער אוו די יונייטעד סטעיטס סענעט איז איי טינק איטס דזשאסט איטס מיסאינפארמד און איטס ראנג. אדארעישאן אר אינדיווידועלס הו מעיד ענד בילט דעיר רעפיוטעישאן אן סעגרעגעישאן. די קו קלאקס קלען סעלעברעיטעד די עלעקשאן אוו וואן אוו דעם. סאו דיס איז א ווערי סיריעס מעטער. העיט גרופס אר נאט פאר מי. באט אייוו סעד דיס ביפאר. די פרעס העיטס מי טו סעי איט. דעי דזשאסט דאנט וואנט טו פיק איט אפ. ווי אר עי קאנטרי דעט סטענדס יונייטעד אין קאנדעמינג העיט ענד איוויל אין אלל אוו איטס ווערי אגלי פארמס.

וויר יוזד טו דעט. אלסא סובסקרייב, עד מי אן אינסטעגרעם, פעיסבוק, טעלעגרעם, טוויטער, ענד דאונט פארגעט, קעטש מי אן טור עז סון עז קאוויד אלאוס עווריוואן טו טור אגעין.
שא, דאס איז געווען אזא שטיקל ס'איז גוט געווען וואס? דאס איז קעגן ביידן? עניוועי, דא איז דא א שטיקל ריקארדינג ווי מען פארהערט דזשאו ביידן און הערטס וואס ער האט צו זאגן, מען רעדט וועגן זיין זון האנטער. ביידען, די גניבות פון רוסלאנד מיט אלעם.

און איך זאג נאכאמאל, ווען איך זאג סאקמער קאקמער איז נישט סאקמער קאקמער, בעלז שמעלז איז אויך געווען די זעלבע, און וויזשניץ פישניץ אויך געווען די זעלבע, מען האט באגראבן די אינעסענט פיפל. ר' משה'ל איז געזעסן אויף זיין ברייטע מחילה און אויפן רבי'שן בענקל, און ס'איז געקומען הונדערט און פופציג מענטשן, מענער, פרויען, קליינע קינדער, און זיי האבן געבעטן מען זאל זיי נישט ארויסווארפן, מען האט זיי ארויסגעווארפן פאר ראש השנה, זיי זאלן זיך גיין ערגעץ זוכן, און זיי האבן געאונט די בילדינג וואו זיי האבן געוואוינט, און דער גראבער פעטער אנגעפרעסענער חיה האט געזאגט איך בין באלעבאס, נו איז ער געווארן א באלעבאס, צען יאר געווען אויסגעוועפט, און ער האט געזאגט אז ער האט נישט נאר איין זון, ס' עה מענדל, נו מ'איז געוואר געווארן אז ער האט יא עפעס א ממזר'ל ערגעץ און ערגעץ געברענגט סרול, איך ווייס נישט פון ווי דער איז אפירגעקומען, וואט א שעים. האטס אלע א גוטן און א פרייליכן שבת.